טייערע גוטע פריינט, אונז קומען זיך צוזאמען, אזוי ווי יעדע וואך, צו עפענען פאר אונז אביסל די תורה, אריין צו שפאצירן אביסל אין די היכל התורה, מחיה צו זיין, מחיה מתים צו זיין די תורה, שטייט א ספרי אין לך פרשה בתורה שאין בה תחיית המתים, אלא שאין בנו כח לדורשה. יעדע פרשה אין די תורה ליגט די סוד פון תחיית המתים. זאגן אסאך מאל אז דאס איז די טייטש, אומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. אז איינער זעט נישט ווי די תורה באלעבט אים, האט ער נישט די חיים וואס הייסט עולם הבא. ס'הייסט שבת, ס'הייסט חיי תורה, און ברוך אשר בחר בנו מכל העמים, אשר נתן לנו את תורתו, וחיי עולם נטע בתוכנו, אזא ברכה מאכן אונז יעדע שבת, יעדן טאג וואס מ'איז עולה לתורה, און מ'האט אונז געגעבן שבתות למנוחה, שבתות לתורה, פרשיות השבוע, וואס זענען געמאכט. אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, אז ס'ווערט אריינגעפלאנצט ביי א מענטש ווען ער עפנט אויף די פרשה פון די וואך, ווען ער איז עולה לתורה, ווען ער ליינט אביסל די סדרה, ווען ער לערנט א ווארט חומש, א ווארט משניות, יעדע ספר, ווערט אויפגעוועקט ביי אים. א חיי עולם, א נצחיות'דיגע לעבן, און אזוי ווי אונז זאגן, אז אונז זאגן א חיי עולם מיינט נישט אז מען גלייבט אז מיט דעם קומט מען אן אין גן עדן, ס'מיינט אז די איכות, די וועליו, די קוואליטי, פון די מענטש'ס לעבן דא, באקומט א קוואליטי פון חיי עולם וויאזוי פונקטליך מיינט עס קען מען טראכטן זייער אסאך וועגן אבער ס'מוז זיין מורגש ס'מוז זיין נודע ס'מוז זיין חיי הדעת ס'מוז זיין באוואוסט ביי א מענטש אז ווען ער לערנט דעמאלטס לעבט ער מער ווי ווען ער ווען ער לעבט סתם אזוי ווען ער מאכט אויף די תורה און דורך דעם לעבט ער בכלל נישט נאר די רגע וואס ער לערנט נאר באופן כללי און דאס איז וואס אונזער סדרה רעדט וועגן. אם בחוקותי תלכו, ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, וכו' וכו' אלע ברכות און קללות. פאר איזה שהיא מאדנע סיבה זענען אונז צוגעוואוינט אז די פרשה איז עפעס א שווערע פרשה. אונז האבן עס נישט ליב, מיר זענען דאך חסידישע אידן, מאדערנע מענטשן, אונז ווילן מען זאל אונז גלעטן, זאגן אז עס וועט זיין גוט, די אייבערשטער האט אונז ליב, און אזוי ווייטער. ס'איז אמת. מענטשן האבן נישט ליב צו הערן וואס מען רופט שכר ועונש יא וועסט טון גוט וועט זיין גוט אז נישט וועל איך געבן די מארה און מהומה און קדחת און אזוי ווייטער מענטשן האבן עס נישט ליב צו הערן מען גייט אין חסידישע שטיבלעך גייט מען הערן פארשידענע ווערטלעך פארוואס באמת איז עס א ברכה איך ווייס אבער איך האב געכאפט די וואך, ס'איז א פלא. די פשוט'ע פשט, כ'רעד נישט אפילו פון חסידישע תורות, פון זוהר, פון מיטברענגען מדרשים, את אשר יאהב השם יוכיח, מוסר הוי' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. פשוט פשט, פשט הכי פשוט. וואס שטייט אין די פרשה? וואס שטייט אין פרשת והיה אם שמוע? וואס איז דאך נאך א, נאך א גירסא, נאך א מהלך פון די ענין. וואס שטייט דא? ס'שטייט אז תורה, גיין בחוקי התורה. גיין במשפטי התורה געבט לעבן פארשטייט זיך פארקערט פארקערט די פארקערט האט א סיבה פארוואס מ'איז מאריך אז מ'זאל זען וואס די פארקערט איז אבער אזוי שטייט אז תורה איז לעבן און פארקערט איז פארקערט וואס דארף פארוואס דארף א מענטש זיין צעבראכן וועגן דעם פארוואס יעדע איינער איז אזוי זיכער אז ער איז עפעס אויף די צווייטע זייט חס ושלום יעדע איינע לערנט דאך די תורה און זענען דאך אידן פון די תורה נאר וואס דען זעען אונז אוואדע אז מען זאגט אז די תורה איז גוט און די תורה געבט לעבן איז דאך א געוואלדיגע זאך און איך מיין נישט נאר ברוך השם מיר זענען אונז דארפן זיך מחזק זיין אונז זענען אויפן צד הבחוקותי תלכו און נישט אויפן צד הבחוקותי תמאסו ניין וואס איך מיין צו זאגן אז דא לערנט מען זיך עפעס גראדע א נייע חידוש וואס מען ווייסט נישט און אפשר מענטשן היינט איך מיין באופן כללי מענטשן היינט ווייסן עס נישט אז די תורה די ריכטיגע אויפן ריכטיגע אופן די תורה איז נישט עפעס א זאך וואס האפט אז דורך דעם וועט מען באקומען שכר, איך ווייס אז מען האפט אז דורך דעם וועט מען די אייבערשטער שיקן קענדיס אין גן עדן צו אויף די וועלט און אזוי ווייטער. תורה איז וואס ס'ברענגט אזוי ווי די פסוק לייגט עס אראפ אין די אין די אלע תיאורים די סיבה פארוואס די פסוק איז אזוי מאריך ונתתי גשמיכם בעתם ועץ השדה און ודיש און בציר אזויפיל פרטים און פרטי פרטים עס איז צו מאכן נאנט, און ווען דו זעסט אז מען לעבט, דו זעסט אז ס'איז דא, מען זייעט איין, איך ווייס היינט איז דא אנדערע דוגמאות, יא די סטאק מארקעט גייט ארויף, די די די קאר איז געפארן גוט, אזוי ווייטער, דו זעסט אז דאס אלעס גייט, טראכט אריין, בחוקותי תלכו, און אזוי ווי רשי זאגט אפשר דארף מען דא אריינטראכטן, און רעדן א מינוט, שתהיו עמלים בתורה, אבער ס'איז דא א בחוקותי תלכו, עסטו זען. אז די מער חיות מער רעגן און און געלט און און קינדער און און די קי זאל האבן אסאך מילך די אלע זאכן זענען בעצם אפשר אפילו נאר א משל האט מען געזאגט אבער זענען בעצם קאנעקטעד און זיי זענען וואס אונז ווילן ווען אונז זאגן מ'זאל טון די תורה נישט אז מ'דארף זאגן מ'זאל טון די תורה כאילו ס'איז א דבר חיצוני איך זאג מ'זאל טון די תורה און וועגן דעם עס באקומט זיך כ'ווייס נישט אזא תנאי התנה הקדוש ברוך הוא ניין די גאנצע פרשה קומט אונז צו זאגן ווי אזוי מ'דארף לערנען תורה וואס פאר א סארט תורה ס'איז דא וואס פאר א סארט תורה מען מיינט דא, מען האט געלערנט די גאנצע ספר ויקרא, תורת כהנים, הלכות הלכות, טו דאס טו נישט יענץ, האסטו געקענט מיינען אז סתם די אייבערשטער איז איינגעפאלן א משוגעת, ער וויל ער וויל ער וויל מען זאל עסן כשר און נישט טרייף, ניין, די אייבערשטער וויל איין זאך, די אייבערשטער וויל אזוי ווי ס'שטייט ובחרת בחיים למען תחיה, די אייבערשטער וויל זאל זיין וויל שמייכלען בטעם, די אייבערשטער וויל ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, דאס וויל די אייבערשטער, דאס איז לעבן, דאס איז די מערסטע געלעבט וואס קען זיין, און ער האט אונז געטראפן א וועג, אזוי ווי עס שטייט אין בחוקותי תלכו, אלע מפרשים רעדן זיך א מאדנע לשון, וואס איז די תלכו, ווי גייט מען, פון ווי זאל מען גיין, שוין ס'איז א משל, ס'איז א מליצה וויאזוי מען רעדט, פשט איז אז ס'איז א וועג צו ערגעץ, די חוקי התורה, די בחוקותי, מיינע חוקים, זיי זענען א וועג ערגעץ, ווי פירט די וועג? וואס איז דער בסוף פון דעם וועג איז ונתתי גשמיכם בעתם וכולי וכולי וכולי דאס איז דער וועג פון דער תורה אזוי ווי איינער גייט אויף א וועג יא און ער און ער מיינט אז דאס איז סתם א ענין פון גיין אויף דער וועג אזוי מוז מוז זאגט דער עיקר איז דער עיקר איז דער וועג דער עיקר איז דער דזשורני דער עיקר נישט ווי מען קומט אן רעדט ער נישט אנקומען דאס מען דארף דאך וויסן אויב מען וויל אנקומען אויב מען וויל סתם שפאצירן איז דאך אויך דאס א ענין אזוי ווי שטייט מטייל אין תוך גן עדן אז ווען מען קומט שוין אן דעמאלטס קומט מען נישט ערגעץ נישט אן דעמאלטס שפאצירט מען דעמאלטס איז שבת אקעי אבער די תורה איז א וועג און בחוקותי תלכו דארף מען דאך אינזין האבן וואס פאר א סארט וועג איז עס, ווי קומט עס אן, דאס איז א וועג וואס ברענגט אונז צו חיי עולם, ס'איז אבער חיי עולם אויף עולם הזה, חיי עולם, בפרט ס'מוז זיין אויף עולם הזה, אויב מען גלייבט עס נישט סתם ירחק הדיסק, אין גן עדן האט מען נאך עפעס פון דעם, וואס איז דאס? עס דארף זיין בעולם הזה. און דאס לערנט אונז דער פסוק מיט די גאנצע אריכות הציור, די גאנצע אריכות ההסברה, אז תורה איז געקומען פאר לעבן. דאס איז אלעס על פי פשט, פשט גמור. ווען מען לערנט סוד, אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל, זוהר הקדוש, עס איז נישט געקומען צו אנדערש מאכן די פשט, עס איז געקומען צו באלייכטן די פשט, און צו באלייכטן די פסוק, פארדעם די זוהר איז א פירוש על התורה, ס'וואלט קען זיין, ס'איז דא אסאך ספרי סוד, ספרי קבלה, אפילו ספרי סוד באופן כללי, זיי זאגן סתם, אזוי איז עס, די וועלט איז אזוי, און די זוהר הקדוש וואס איז אונז רעכענען, אונז אידן, זענען זיך אייניקלעך, און זענען זיך מסתכל אלס תלמידים, אדער תלמידי תלמידים לפחות. פון די פנימיות'דיגע טראדישן אין אידישקייט, קוקן אלס איינע פון די עיקר ספרים לפחות, כאילו, ביי מקובלים זיכער, די ספר, די ספר וואס אונז לערנען, אונזער בייבל, אונזער ספר, די זוהר הקדוש. און די זוהר הקדוש איז זייער שטארק בכוונה, הגם ס'דא חלקים וואס זענען ווייניגער, אבער שטארק בכוונה א מדרש, א פירוש על התורה. אנדערע ווערטער, ער וויל נישט אז דו זאלסט אז דו זאלסט פארגעסן וואס אונז זאגן יעצט. ער וויל נישט אז דו זאלסט מיינען אז ס'איז דא די וועלט, און די תורה וואס איז תורה פאר די וועלט, יא, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין אנדערע ספרים, תורה אויף די וועלט, ס'איז מתקן ישוב העולם און אזוי ווייטער. און נאכדעם איז דא די עולם הסוד, עולם האצילות, עולם הפנימי, כ'ווייס, עולם הבריאה, א חילוק וועלכע עולם, וואס דארט ליגט סודות התורה, דארט ליגט סודות בכלל. ניין, עס זענען סודות התורה. און באמת. כ'מיין פשוט פשט און מ'קען האבן קריטיק אויף פארשידענע מפרשי הזוהר און מקובלים וואס זענען נישט עומד אויף דעם ריכטיג, ווער ס'לערנט נישט די פרשה מיט די מפרשים מיט די מדרשים, ס'הייסט מ'לערנט פשט און פשט צי מדרש אין די מדריגה פון עולם הנגלה פון די פרשה וועט נישט פארשטיין די זוהר אויף די פרשה ווייל די זוהר אלעמאל אסומט אז דו קענסט די מדרש אז דו לעבסט אז

און דער תפקיד פון דער זוהר איז זיי מסביר זיין זיי אויפצולעבן אביסל, זיין תפקיד איז נישט סתם צו זאגן אין די וועלט אריין בליצן פון חכמה, און וועגן דעם ווען מען פארשטייט דער פשט פארשטייט מען וואס דער זוהר זאגט און פארשטייט מען ווי דער זוהר וויל אויפהייבן, ער וויל דאך באמת דאס מסביר זיין, למשל אונז לערנען דא, למשל אין די נמשל, אז אונז לערנען דא אז דער תורה זאגט אז אם בחוקותי וכו' דארף דאך דאס דאך א הסבר, דאס וואס איך האב יעצט געזאגט דארף א הסבר, וויאזוי ארבעט עס? פארוואס טאקע? מען קען דאך אפילו פרעגן, איך מיין, איך וויל נישט גיין אין די סארט וועג, מען קען דאך פרעגן, אז מען זעט נישט אלעמאל אז ונתתי גשמיכם בעתם קומט קומט פון די תורה, אדער אפילו ווען מען זעט יא, לאמיר לאמיר שוין זאגן אזוי, אפילו ווען מען זעט יא, אפילו ווען א מענטש לערנט און ער ווייסט און ער גלייבט לפחות אז ער ווייסט אז עס ווערט גוט, אז עס גייט בעסער ווען מען לערנט און ווען מען פירט זיך ווי א מענטש. זעט ער דאך נישט די קאנעקשאן, ער זעט דאך נישט ווי אזוי דאס ברענגט דאס, ער מיינט דאך ווייטער אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט דאס איז די עיקר וואס די זוהר באמת קומט מחדש זיין, אז ס'איז סתם די אייבערשטער האט געמאכט אזא אזא אזא רול, אזא ארביטרערי רול, די אייבערשטער האט געזאגט אויב מען וועט לערנען וועט קומען גוטס, נו. און דאס קומט די זוהר באמת אנצופילן די לאך, און ווען מען פילט עס אן ווערט עס אסאך קלארער די נקודה. ער וויל אונז מסביר זיין וואס איז די מעקאניזם ווי אזוי ארבעט עס דאס אז ווען מען לערנט תורה בחוקותי תלכו דעמאלטס ווערט ונתתי גשמיכם בעתם מען דארף דאך פארשטיין און די תורה מאכט אזוי ווי ס'דא אמאל א א קאמפיוטער אדער א קאר יא א נארמאלע קאר זעהט מען ווי ס'פארט דאס הייסט נגלה זעהט נישט ער פרעסט א פעדל ס'פארט אקעי ער גלייבט ער זעהט אז ס'פארט. נאר אמאל אז מען גייט אין א אין א סייענס מיוזיעם אדער אזא סארט זאך זעט מען א קאר אדער א קאמפיוטער אדער א מאשין וואס מען האט אויפגעבראכן די די וואנט כאילו די קאווער פון די ענדזשין אדער די אינערליכע חלקים וואס א זייגער פון דעם וואס מיט דעם ארבעט עס און מען האט עס צוגעדעקט מיט גלאז יא. יעצט קומען די קינדער און מ'שטייט אויף מ'שטוינט, יא, קוק ווי אזוי ס'ארבעט, מ'זעט ווען מ'דרוקט די באטן פארט דא א שטיקל און ס'גייט אריין און ארויף, wow זעסט דאך ווי אזוי ס'ארבעט, יעצט האט ער א גאנצע נייע עקספיריענס ווען ער פארט זיין קאר אדער ער צינדט אן זיין זייגער, דהיינו, אמאל כדי צו מאכן די גלאזערנע זאך מ'זאל קענען זען דארף מען צענעמען די זאך, ווייל ס'איז דאך נישט געבויט אויף א אופן וואס מ'זאל קענען ווייזן גלייך אלע פעולות וואס וויאזוי ס'ארבעט אמת'דיג. דארף מען עס צוברעכן, דארף מען ווייזן יעדע לעוועל עקסטער, יא יעדע חלק עקסטער. און דאס טוט דער זוהר. אסאך מאל מענטשן, מענטשן כאפן דאס אויך נישט. כדי צו פארשטיין וויאזוי די תורה ארבעט, וויאזוי עס דארף צו ארבעטן, דארף מען עס אסאך מאל צענעמען. און צענעמען מיינט צו זאגן, לומדיש, יא, צעטיילן, אזוי ווי א למדן זאגט, דא זעט עס אויס איין דין, ס'דא צוויי דינים. ס'איז דא א פסוק אבער מ'דארף עס באמת קאנעקטען מיט נאך פסוקים און פארשטיין בעסער און נישט אלעמאל קען מען עס מסביר זיין אין די וועג ווי אזוי ס'איז קאנפיגערט צו ארבעטן ווייל ס'דא א וועג ווי אזוי ס'קען ארבעטן ס'דא א וועג ווי אזוי מ'קען עס מסביר זיין און דער וואס ער קען עס צונעמען אוואדע דאס הייסט איי דאס איז די אמת'דיגע פנימיות'דיגע טייטש וואס שטייט אמת'דיג אין די הקדמה פון אידרא אויך עת לעשות לה' הפרו תורתך. אויב ס'דא א עת לעשות להשם, אזוי ווי רבי שמעון זאגט אין אנהייב אידרא רבא, אז די עולם פארשטייט נישט די תורה, די עולם זעט נישט ווי אזוי די תורה באלעבט א מענטש, מען זעט עס נישט, זיי לעבן האבן נישט ריכטיג פארשטאנען די תורה און נישט ריכטיג פארשטאנען די וועלט. איז א הפרו תורתך. דארף מען אזוי ווי מען זאגט, יא, ס'דא מענטשן וואס זענען קיוריעס, וואס זענען אינטערעסירט צו פארשטיין ווי דאס אלעס ארבעט, אסאך מאל איך קען אזעלכע מענטשן, יעדע זאך וואס ער האט אין זיין היים, ער טרעפט אדער ער קויפט א אלטע, צו ער צונעמט עס, יא ער קויפט א קאמפיוטער, א נארמאלע מענטש איז צופרידן, ער לאזט עס, ניין ער נעמט א סקרו דרייווער ער עפנט עס אויף, ווי אזוי גייט דאס, אוודאי פארשטייט זיך א קאמפיוטער איז א שווערע זאך צו זען, ווייל ס'האט אסאך, מ'קען זאגן פנימיות'דיגע חלקים וואס ווען מ'עפנט די קאמפיוטער וועסטו נישט זען אמת'דיג וויאזוי ס'ארבעט, בסדר, וויל ער לערנען מער פנימיות'דיג, אדער איינער, וואס דו האסט אזא סארט מענטש, ער האט א קאר, ער צונעמט עס, ער קוקט ווי גייט די ענדשין, ער דארף דאס טון, דאס איז טייטש א עת לעשות להשם. הפרו תורתך. כדי צו פארשטיין דארף מען צונעמען די תורה, מען דארף קענען פרעגן גוטע קשיות און ברענגען א גוטע האמער, פארשטייט זיך נישט צוברעכן סתם, אז מען צוברעכט סתם, צושמעטערען, דאס איז דאס איז דאס איז סתם צושמעטערען, מען דארף עס צונעמען רואיג, רואיגערהייט, יעדע שטיקל, שטיקל ביי שטיקל, און צוריקלייגן, וויסן וויאזוי צוריקצולייגן, און אפטמאלס דארף מען צוריקלייגן אין א אנדערע וועג, אויב מ'זעט אז עס ארבעט טאקע נישט ווייל דא איז צובראכן די, כ'ווייס וואס, די ווייער וואס גייט צו די אנדערע ווייער איז צובראכן, דאס דארף מען פאררעכטן. און דאס איז וואס דאס איז א עת לעשות להשם הפרו תורתך נאכדעם בויט ער צוריק די תורה און ס'ארבעט די מאשין פארט און דאס איז אלס וואס אויב אונז רופן א רבי יא אויב מען רופט איינער מענטשן פארציילן אזעלכע מעשיות וועגן בעל שם טוב צו אנדערע איך ווייס איך מיין די רמב"ם די זוהר אליינס וואס זענען געקומען אין א זמן וואס איז געווען א הפרו תורתך דא ביי אידן און די תורה האט נישט געארבעט געווען פארשידענע

געזוכט און גענומען הענטשקעס און גענומען א שטיקל ביי שטיקל מיט אסאך רואיגקייט אסאך ישוב הדעת ביז ס'איז געפארן ער האט עס געטוישט ער האט געמאכט ווייסטע וואס מען דארף מ'דארף צוזאמען נעמען צוויי שטיקלעך פון דא און לייגן פון דארט מאכן אנדערש מ'קען שוין נישט פארן אזוי און דאס האבן זיי געמאכט א וועג דאס וואס אונז רופן א וועג בחוקותי תלכו חסידים רעדן פון א דרך אין עבודת השם וואס א רבי מאכט דאס איז וואס ער מיינט ער דארף קענען קאנפיגערען די תורה אז ס'זאל ארבעטן אין זיין מציאות אין די וועג וויאזוי די וועלט איז היינט. און דאס איז די זוהר הקדוש זאגט אין בחוקותי תלכו ואת משפטי תשמרו שוין ס'שטייט נישט ואת משפטי תשמרו וואס זאל איך טון ס'שטייט אבער אין די זוהר שטייט עס כ'האב גערעדט באריכות און אראפגעשריבן בעז"ה צו שיקן כ'וויל נישט איבער'חזר'ן אלעס וואס איז בכתב ס'נישט אזוי נוגע פאר אונזער שמועס. איך קען נקודה וואס איז נוגע. אז אמת עס שטייט בחוקותי תלכו, מצוותי תשמרו, עס שטייט נישט משפטי תשמרו, און די זוהר בפשטות האט ער געמאכט א טעות, ער האט נישט געדענקט, ער האט געשריבן באופנווייניג, עס האט אים געדאכט אז עס שטייט אזוי, און עס מאכט סענס אז עס זאל אזוי שטיין, רוב מאל שטייט טאקע אזוי, עס איז דא זייער אסאך אנדערע פסוקים, אויב די דרשה איז נישט ריכטיג אויף די פסוק, קען זיין ריכטיג אויף יענע פסוקים זיכער. אבער מער ריכטיג, נישט א חילוק, נישט קיין חילוק אז פסוק שטייט נישט, אמאל בין איך געווען. פורים ביי רבי מאטל זילבער געזאגט פון א טייטש אין א פסוק און מען האט געזאגט אז עס שטייט נישט אין די פסוק האט ער געהערט פון פון זיין רבי אז אויב עס שטייט נישט האט עס געדארפט שטיין ווייסט עס איז דאך דא א געדאנק עס איז דאך דא א מושג און עס שטייט נישט אין די פסוק זאל שטיין אין א אנדערע פסוק אזוי ווי אונז זאגן מען דארף דאך פארשטיין די תורה מען דארף פארשטיין די כללי התורה מען דארף דאך פארשטיין וויאזוי צו מאכן די תורה נישט נאר צו צו לערנען נישט נאר צו גלייבן. און דער זוהר איז מסביר דאס, איז מסביר און זאגט אזוי, וואס מיינט בחוקותי בחוקותי איך זאג די נמשל פון די זוהר פונקטליך יעדע ווארט קען מען מדייק זיין, בחוקותי טייטש די שכינה, די שכינה הייסט חוק אזוי די זוהר איז א פשט און מען לערנט חוקת התורה באריכות, חוקים מיינט די שכינה, מען קען פארשטיין פשוט יא דאס הייסט קבלת עול דאס הייסט, אזוי מען לערנט אסאך מאל א חוק אן א טעם יא דאס הייסט, שכינה אדער מידת המלכות איז אזוי ווי א מקבל ס'איז די עולם המעשה ס'דארף נישט האבן קיין טעם ס'טוט ס'פארט ואת משפטי תשמרו משפטי טייטש אזוי ווי משפטים וואס מ'פארשטייט יא דאס הייסט די תפארת ס'הייסט די שם הווי' ס'הייסט די שם אדנע אזוי רופט עס דא תורה שבכתב און תורה שבעל פה תורה שבעל פה דאס איז די מלכות תורה שבכתב דאס איז די שכינה און זאגט די זוהר אז צו נעמען די צוויי זאכן און זיי צוזאמנעמען בחוקותי תלכו ואת משפטי תשמרו דעמאלטס ונתתי גשמיכם בעתם. אזוי ווי יעדער איינער ווייסט וואס איז די סוד, די סוד פון גאנץ כל התורה כולה לויט ווי די זוהר לערנט, ווען א מענטש מאכט א יחוד, קודשא בריך הוא ושכינתיה, דעמאלטס דעמאלטס ארבעט די וועלט, דעמאלטס ווערט א שפע אויף די וועלט, דעמאלטס ווערט, דעמאלטס ווערט, זאגט די זוהר, ועשיתם אותם. וואס טייטש ועשיתם אותם? זאגט ער א מורא'דיגע מין צודרייטע משונה'דיגע שארפע טייטש. ועשיתם עושר, וואס איז די טייטש? ער דרשנ'ט ועשיתם. את הקדוש ברוך הוא פארוואס ווייס איך ס'מאכט הקדוש ברוך הוא פארוואס איז בחוקותי די אייבערשטער די אייבערשטער ווי ער איז אין מידת המלכות וואס איז משפטי די אייבערשטער אזוי ווי געזאגט בפירוש רבי שמעון אז מען טוט צדקה און משפט דא קודשא בריך הוא דאס איז די אייבערשטער די אייבערשטער וואס די די אייבערשטער אזוי ווי עס באשטייט אין דעם מידה אין די תורה אין תורה שבכתב די אייבערשטער איז דאס תורה שבעל פה איז די אייבערשטער דאס נו, ועשיתם אותם, וואס זאלסטו מאכן? די תורה און מצוות, די בחוקותי משפטי. אנדערע ווערטער, וואס זאלסטו מאכן? און תורה די טייטש נישט נאר מאכן, פאלגן, טון וואס מען זאגט. מאכן, קריעטן, בויען. וועם ווילסטו בויען? עס בויען גאט. עס בויען די כלים, עס בויען די וועג וויאזוי גאט ווערט, איז מופיע אויף די וועלט, אין די וועג פון תורה שבכתב, פון תורה שבעל פה, פון חק, פון משפט, פון מצוות. און דעמאלטס ועשיתם אותם וועסטו זיי מאכן, זאגט די זוהר, ווער עס טוט מצוות און ער גייט בדרכי הקדוש ברוך הוא, כביכול כאילו עביד ליה לעילא, אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשאני, כאילו ער מאכט מיך. אזא מין, א מענטש האט געמאכט די גאט, אזוי זאגט ער. דאס איז דאס איז סארט דאס טייטש ועשיתם אותם. און רבי שמעון זאגט, רבי שמעון זאגט אז דו פארשטייסט דאס, דאס פארשטיין. שטייט די זעלבע זאך ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וואס מאכן די דרך השם, וואס מאכן די שם הוויה, דארפסטו מאכן, וואס דארפסטו מאכן? מאכן צדקה ומשפט. און וואס מיינט עס? וויינט רבי שמעון. און אז ער וויינט מיינט עס אז עס איז א שאד, עס איז א שאד, אזוי זאגט ער, עס איז א שאד אז די עולם ווייסט נישט דאס. ווי לון לבני נשא דלא ידעין ולא משגיחין ביקרא דמאריהון, נישט ער האקט אויף זיי, נישט ער. עס איז א שאד, רבותי, עס איז א שאד, עס איז א שאד אז מען ווייסט נישט, עס איז א שאד אז מען ווייסט נישט ווי אזוי מאכט מען גאט. מען דארף נאך מאכן גאט איז דאך די גאנצע פראבלעם אז גאט איז נישט דא אז ער ארבעט נישט די תורה פארט נישט די תורה וואס איז נאר א נאמען פון גאט ווי ער זאגט די תורה אלץ איז תלוי בשם השם נאר א נאמען פון גאט נאר א וועג פון מכיר זיין גאט נאר א וועג פון מאכן גאט זאל פירן די וועלט יא זאל זיין וואס האט געשמייכן בעטא עס א שאד אז די עולם ווייסט נישט וויאזוי מאכט מען דאס ס'דא א וועג וויאזוי מ'מאכט עס זאגט רבי שמעון ווער ווייסט וויאזוי מ'מאכט עס אז מ'געבט צדקה פאר אן ארעמאן פארוואס? פאר די זעלבע סיבה ווייל אן ארעמאן ווייזט די מלכות, ווען מען געבט צדקה ווייזט עס אז די יסוד אדער די תפארת געבט שפע פאר די מלכות, עס איז א עני וואס איינער אז ער קען מער עס ווייל ס'האט נישט קיין מגרמה כלום און מען געבט אים. אנדערע ווערטער, אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל, אלעס איז פשוט בתכלית הפשטות. דו ווילסט עס מאכן, די תורה ארבעט נישט, זי ארבעט נישט. אויב מען זאגט מען דארף מאכן תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז מ'געט נישט צדקה. צדקה מיינט נישט נאר צדקה, עס מיינט אויך גערעכטיגקייט, ווי אונז לערנען צדקה ומשפט. מ'דארף פשוט אנפילן די לעכער אין די וועלט. מ'דארף פשוט ממלא זיין וואו ס'דא א חסרון. דאס איז דאך די טייטש, אז דו טוסט עס נישט. דאס איז פשוט געזאגט די זאך אזוי ווי ס'איז. איך ווייס נישט אויב דאס טוט דין. מ'רעדט פריער אלעמאל די זוהר זאגט אז מ'דארף ממשיך זיין א זאך דארף מען מעשה און לפחות דיבור. און זיי האבן דאך נאר משיג געווען די יסוד די די מעקעניזם ווי עס ארבעט כדי די קאר זאל טאקע פארן דארף מען עס טאקע אריינלייגן די ענדזשין אין די אין די מאשין און דארף עס קאנעקטן צו אלע צו די טייערס און אזוי ווייטער דאס דאס מיינט ועשיתם אותם דאס מיינט געבן צדקה עס איז דא צו פארשטיין איך וויל מייחד זיין תפארת ומלכות נאר שטייט א מקובל און ער איז מכוון אין דעם יו"ד א' ה"א ד' וא"ו נ' ה"א יו"ד אקעי האט מחבר געווען הוי"ה און אדני יא דאס איז דאך נאר א סימבאל דאס איז דאך נאר די הסבר ס'נישט נאר א סימבאל ס'איז די הסבר דו ווילסט פארשטיין וויאזוי טאקע ארבעט עס און מ'קען עס מסביר זיין ווי פון לפי טעאלאגיע מען דארף דאס איז דאך די עיקר עבודת הדעת דער חירות הדעת מען פארשטייט דאס אבער עס דארף זיין ועשיתם אותם אזוי ווי דער פשוטע פשט איז צו טון אנדערע ווערטער איז צו מאכן ווייל דו ביסט מכוון הויה אדני האסט דאך נישט געמאכט דאך דאס נאר מכוון געווען זייער א איידלע זאך וואס עס איז א מכוון דארף וויסן דארף די כוונה צו אז עס שטייט איינער קען מכוון זיין אלס ספירת העומר איז עס א מחיה איז אלף דאלד נון יוד און דעם אזוי ווייטער אז מען כאפט אז ס'שטייט אין סידור, ס'שטייט אין ארי הקדוש אז דאס איז די סוד, דאס איז די כוונה פון ספירת העומר, איז נאכאלץ א מקבל, איז נאכאלץ די מדריגה פון נוק, אזוי ווי מ'זאגט, די מדריגה פון מקבל. ער טוט עס נישט. דאס איז נישט עכט מקבל זיין כוונות. מכוון זיין כוונות מיינט דאך אז דו מאכסט, ועשיתם אותם. ער מאכט די מצוה בשעת ער טוט עס, נישט ער טוט די מצוה, ער מאכט עס, ער קריעיט עס. און וויאזוי מיינט דאס אז ער מאכט, וויאזוי מאכט מען עס? אַ די קלאָרסטע וועג ווי מען קען זאָגן מאַכט עס איז צו געבן צדקה פאַר אָרעמען. און בפועל ממש געבן צדקה פאַר אָרעמען מיינט צו זאָגן צדקה אין דעם אויך אין דעם בראָדעסט סענס. פשוט צדקה ווער ס'האָט געלט געבט פאַר ווער ס'האָט נישט. און ווער ס'האָט דעת געבט פאַר ווער ס'האָט נישט. און ווער ס'האָט אַ שמייכל געבט פאַר ווער ס'האָט נישט. וכו' וכו' דאָס איז וואָס מיינסט וואָס ס'ווייזט איז און כ'וויל און דאָ מאַכן אַ ברידזש צו עפּעס. אַ מענטש געבט צדקה כאילו עושה עושה צדקה ומשפט לעשות צדקה ומשפט. ער נעמט רעספאנסיביליטי ער נעמט אחריות ער זאגט נישט ס'דא א יחוד הויה אדני מען דארף מחבר זיין דער עני דער הנקרא מלכות עם הז"א תפארת הנקרא עשיר איך ווייס וואס ניין ער זאגט אה דא איז א ארעמאן ער איז אינעם שורש די שכינה די עניה דלית לה מגרמה כלום וואס דארף מען טון? דארף איך מייחד זיין? דארף מען קאנעקטן? ס'קען דאך נישט זיין, און כלומרשט לערנען קבלה אמאל, ס'קען דאך נישט זיין אז מ'זאל לערנען קבלה, און דאס איז א פשוט'ער משל אבער ס'איז אין ברייטערע מובנים, און מ'שטייט דארט אז ס'איז דא אב ובן און זכר ונקבה און בן ובת, אין אנדערע ווערטער ס'איז א משל, ס'איז נישט נאר א משל, ס'איז מ'נעמט עס א מרכבה, יא, די נוק דארף די מאן און די קינדער דארפן די טאטע, אלע משלים וואס אונז לערנען. עס קען דאך נישט זיין אז מען זאל דאס לערנען און נאכדעם מוז מען ארויסגיין אנקומען אינדערהיים אדער גיין אין די גאס און זען דיין יונגל און נישט באקומען א נייע חיות אין וואס עס מיינט אז יעדער טאטע איז דאך מטפל אין זיינע קינדער לפי יכלתו לפי דרכו לפי ענינו איז א מחנך בדעת אנדערע ווערטער ער געבט זיי זייער דעת, חינוך מיינט דאך נאר צדקה, געבן דעת פאר דיינע קינדער וואס האבן נאכנישט די דעת. עס קען דאך אבער נישט זיין אז ער לערנט די קבלה און ער לערנט די אלע זאכן און ער האט נישט א נייע כוונה אין טוישן פעמפערס און רעדן וועגן דעם. עס מוז דאך דאס זיין. עס איז דאך טאקע די כוונה, עס איז דאך די משל, עס איז דאך די מרכבה, עס איז דאך די קלארסטע וואס קען זיין. מען זאגט אז א לולב איז כביכול אזוי ווי נעמען פעמפערס פאר קינדער. ס'איז דאך נאר א משל. דאס איז די אמת'דיגסטע משל, די קלארסטע זאך וואס אונז פארשטייען די בעסטע איז דאס.

א טאטע הייבט אויף זיין בעיבי און די בעיבי שאקלט זיך ס'מאכט א ניעם, דאס איז דאס איז דאס איז די די עבודה, דאס איז דער יחוד, און אויב דער וויל מכבד זיין שיימעס זאל ער מכבד זיין שיימעס, היות עס שטערט נישט פאר די פאר די נעמען קעיר, ס'קען אפשר זיין א גוטע זאך, אבער דאס איז די פוינט איז דאך, אין אנדערע ווערטער, דאס וואס א מענטש איז בעולם הזה און און נישטא א וועג ארויסצוגיין, דאס איז נישט קיין פרומקייט, פרומקייט איז שטותים, דאס איז נישט קיין פרומקייט, מען דארף זיין א גוטער טאט. בטבע זאגט ער, דאס איז א פאקט, מען דארף זיין א גוטער טאט, דאס איז צדקה ומשפט, די וועלט אן צדקה ומשפט ארבעט נישט די וועלט, מען דארף דאס טון אזוי אזוי א מענטש דארף דאס, איז א טאטע, א טאטע אדער א מחנך אדער עני פאזישאן איז דא א קינד און אזוי ווייטער, מכבד זיין טאטע. דאס איז נישט קיין חידוש פון די מצוות. נאר אונז לערנען, אונז ווילן זיין ועשיתם אותם, אונז ווילן זיין די וואס פארשטייען וואס דאס איז, אז דאס איז לעכטיג אז עס איז נישט טונקל. אז דאס קומט מיט ישוב הדעת, דאס לערנט מען נעמט אביסל, מען נעמט צייט, און דאס איז אזוי ווי די סדר, קבעת עתים לתורה, דורכדעם פארשטייט ער וואס ער טוט פאר א גאנצע טאג, איז א אנדערע סארט מענטש. און דאס איז די עיקר, די עיקר, די עיקר מעסעדזש, די עיקר זאך וואס אונז, וואס אונז לערנען, אונז לערנען כסדר וועגן דעם, ועשיתם אותם. איז דאס איז די תורה. און אזוי ווי אונז זאגן מען לערנט די תורה, מען לערנט די פרשה, עס איז אלץ געגעבן צו געבן א ציור, די צוויי זייטן פון דעם, וויאזוי זעט אויס די וועלט ווען ס'איז נישט דורך קיין בחוקותי תלכו, און וויאזוי זעט אויס די וועלט ווען ס'איז בחוקותי תלכו, און דאס מיינט אז דער מענטש האט אפענע אויגן און איז בחוקותי תלכו, איז אים די גאנצע וועלט א מוסר ספר, און די גאנצע וועלט תורה. ס'איז בחוקותי תלכו. נישטא קיין זאך וואס האקט אים אפ, נישטא קיין זאך וואס מ'דארף אנטלויפן פון דעם אין בית מדרש, זיך פארמאכן די אויגן, נישט קוקן די צייטונג, נישט וויסן וואס גייט פאר. און אונז ווייסן אלע וואס גייט פאר. וואס גייט פאר די פאריגע שבת אין ירושלים, וואס גייט פאר בכלל. עס איז דא זאכן וואס מען וואס מען דארף זאגן, עס איז דא זאכן וואס זענען צו פשוט מען דארף זיך שעמען זיי צו זאגן, און איך קען עס טאקע נישט זאגן. יעדע איינער, איך שטעל זיך פאר, איך שטעל זיך פאר, איך בין זיכער, ס'איז נישטא קיינער וואס הערט אויס מיין שיעור, אדער אפילו חברא וחברא דיליה, וועם מען דארף מסביר זיין. אז עס איז נישט קיין אידישע מנהג, נישט קיין זאך, נישט קיין וועג דאס צו גיין שלאגן אידן, זייער בית מדרש אום שבת, נישטא קיינער וואס קומט צו מיין שיעור וואס מען דארף מסביר זיין אז אמונת צדיקים מיינט נישט אז מען זאל שלאגן ווער ס'גלייבט נישט אין מיין רבי, אדער אפילו אז אמונת צדיקים מיינט נישט אז ווער איך אז איך בין געבוירן אז איך באלאנג צו עפעס א געוויסע קהילה דארף איך גלייבן אז דער זון פון די אלטע רבי איז א צדיק יסוד עולם, ס'דא קיינער נישט. וואס קומט צו מיין שיעור וואס ווייסט נישט נאך נישט לפחות במידה מסוימת אז ס'נישט דא קיין גרויסע קשיא אז ס'נישט דא קיין גרויסע חידוש אז מענטשן וואס רופן זיך מנהיגים מענטשן וואס רופן זיך פירערס אז זיי זענען נישט אדער זענען דורש לכבוד עצמם ס'פאלט זיי נישט איין צו טון א טובה פאר צו דינען א צווייטן ס'נישט דא קיינער וואס קומט צו מיין שיעור וועם מ'דארף מוחה זיין מענטשן פרעגן אמאל די וואך וואו זענען די מענטשן וואס זענען מוחה און איך האב געפרעגט איינער א רב אמאל ס'איז מחוי ועומד נישט קיין זאך אויב מען דארף מוחה זיין איז אנשטאט די מחאה בפשטות אז אויב מען דארף דאך פשט איינער איז אזוי אזוי ווי מען דארף נישט מוחה זיין אויף איינער וואס וואס עסט זאלץ אנשטאט צוקער אויב ער עסט זאלץ אנשטאט צוקער יעדע איינער נישט מיט נישט צעמישט איז ער א מייזער דא משוגע וואס זאל איך טון יעדע איינער וואס האט אביסל שכל אביסל נישט אסאך ווייסט דאך שוין אז ס'איז אזוי. איז דאס דארף מען נישט אפילו זאגן הגם ס'איז געשמאק מענטשן האבן ליב צו הערן אונז האבן ליב צו שמועסן מיט אנדערע מענטשן מיט אונזערע חברים וואס מען ווייסט שוין ס'איז א געשמאקע זאך שוין אפשר איז א ענין אפשר דארף מען עס יא טון אפשר דארף מען עס נישט טון אבער אלס בתור די ענין פון פון אזוי ווי זאגן די אנצופילן די לעכער אין די וועלט צו ממלא זיין די חסרון פון זאגן זאכן וואס מען ווייסט נישט עס פעלט נישט אויס עס איז נישט דא קיינער עס איז נישט דא קיינער אפשר איז דא איינער ערגעץ אבער נישט פון וואס פון וואס איך קען נישט נישט דא קיינער וואס וואס איך קען וואס וואס מען דארף מסביר זיין אז אז א טאטע מעג שיקן זיינע קינדער אין וועלכע חדר ער וויל און בכלל מחנך זיין וויאזוי ער וויל און דער דער גייט אוועק פון א צווייטע פלאץ נישט קיין בארעכטיגונג צו צו אים צונעמען זיינע קינדער נישט דא קיינער מען קען רעדן וועגן דעם אסאך ווייל ס'איז אפילו א זאך וואס איז קרוב לליבי פון אנדערע קאנטעקסט אבער עס איז פשוט ס'איז דאך פשוט בתכלית הפשטות כ'מיין אז ס'איז בכלל נישט א שאד צו רעדן זאכן וואס זענען אזוי פשוט. פאר די מענטשן איז א שאד זיכער אז איך קען דאך מיין די עולם איך ווייס אז עס איז פשוט פאר יעדעם איינעם און באמת מ'טראכט וועגן דעם אסאך און מען רעדט וועגן דעם אסאך וואס דארף מען טון אין אנדערע ווערטער וויאזוי קען מען מקיים זיין די תורה עס איז נישט קיין ווערטל די זאך וואס מ'דארף טון איז נישט קיין פאליטיק אז עס איז פאליטיק מען דארף דאס זיין זייער קלאר פאליטיק איך האב פיינט יענער רבי יענער רבי האט מיך פיינט עס איז אולד ניוז נישט אינטערעסאנט בסדר עס איז טבע בני אדם, נישט קיין חידוש, נישט פון דעם דארף מען רעדן. ס'איז דאך דא תורה, ס'איז דא באמת חוקי התורה, ס'איז נישט קיין ווערטל. אונז גלייבן אין דעם. ס'איז דא וועגן וואס זענען די ריכטיגע וועגן וויאזוי זיך צו פירן, סיי ביחיד, סיי בציבור. ס'איז דא וועגן וואס זענען נישט די ריכטיגע וועגן. און ס'איז אינטערעסאנט, אזוי ווי אונז זאגן, די נישט ריכטיגע וועגן איז גאנץ אבוויעס וואס זיי זענען. נישט דאס דארף מען מוחל, נישט דאס דארף מען מברר זיין. וואס איז די נישט ריכטיגער וועג? אז עס איז נישט קיין וועג אז דער ראש ישיבה זאל זאגן פאר די בחורים צו גיין שבת ביינאכט און גיין באלאגערן יענעמס בית מדרש, דאס איז אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט אז קדחת און מעימא און כדומה און מה איך ווייס וואס, דאס זענען נישט קיין זאכן, נישט קיין אידישע זאכן, נישט קיין זאכן וואס מען וויל, מען דארף נישט מסביר זיין, יא? קיינער נישט, מיין איך מיינט נישט איך זאל מסביר זיין, רבותי א קדחת איז נישט קיין גוטע זאך, ס'איז זיך כדאי נזהר צו זיין פון דעם, מען דארף נישט, מען דארף נישט מסביר זיין. קאראנע דארף מען מיידן ווייל מען אויב מיידט מען גייט ס'גייט נישט געשען דאס איז די תוכחה איז געשריבן זייער קלאר אין די אם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם דאס איז דברים ברורים מען קען זעהן אז דאס איז נישט קיין לעבן דאס איז נישט קיין זאך דאס איז ממש א פירוש חי מ'דארף נישט קיין זעהן מ'דארף נישט מסביר זיין די צד שלילי עס פעלט ממש נישט אויס אבער וואס ס'דא א צד חיובי אפשר תוכחה איז א צד חיובי אפשר מוחה זיין איז א צד חיובי, אפשר דאס איז א מצוה, מ'דארף טראכטן, אבער מ'דארף טראכטן פון דעם, מ'דארף זיין זייער קלאר אז אז אויב מ'טוט עפעס, אויב ס'איז דא עפעס וואס מ'דארף זאגן, אויב ס'איז דא עפעס וואס מ'דארף טון, איז עס בחיוב, אפילו אז די חיוב איז סור מרע, מ'איז מחיוב, בית דין איז מחיוב צו שטעלן מענטשן און צו שלאגן דער וואס טוט נישט ריכטיג און אזוי ווייטער, בסדר. אבער עס מוז זיין, עס מוז זיין בחיובי, עס מוז זיין א קאנסטראקטיוו זאך, דאס איז א בעסערע ווארט, מוז זיין א קאנסטראקטיוו זאך, און דאס איז, איך מיין אז דאס איז די ערשטע זאך וואס מען דארף טראכטן, פאר יעדע זאך, מען זעט דאך, אה, כ'בין זייער, כ'בין זייער נתפעל געווען, כ'בין זייער מסכים, אה, ר' שאול האט דאך דאס געזאגט די ערשטע זאך אין זיין שאלעשידעס לעצטע וואך. די ערשטע זאך וואס מען לערנט זיך און עס איז א דבר עמוק און ער זאגט עס אין א ווארט עס איז ממש א א איד איז א תלמיד חכם וואס ער זאגט אין א ווארט וואס מען קען טראכטן פון אים אפאר אפאר חדשים אזוי ווי אזוי ווי מען פארציילט אויף די אמאליגע פוילישע רעבעס כמעט וואס איז וואס איז די שורש הנקודה דא מען זעט דאך דאס מען דארף דאך לערנען פון וואס מען זעט. און דארף לערנען נישט צו זיין די אנדערע זייט פון יענס איז די אלעמאל וואס אונז לערנען אז מ'זעט א רע איז דא רע די טובה איז נישט די אנדערע נישט די מתנגד פון די רע נישט דא א גוטע רבי און א שלעכטע רבי אונז גייען זיין די גוטע רבי ס'דא צוויי סארטן רביס ס'דא צוויי סארט מענטשן די טובה איז א אנדערע סארט מענטש א אנדערע לעוול מענטש א אנדערע סארט זאך און וועגן דעם איז דא אזא לעוול אונז רעדן למשל עולם האצילות וואס דארט איז דא טוב בלי רע ס'דא רע קעגן דעם ס'איז אלעמאל א ויכוח אין די מקובלים ס'דא רע קעגן דעם אבער ס'איז נישט אין די זעלבע וועלט, ס'איז נישט בגדר, ס'איז נישט אין די זעלבע גדר, ס'איז נישט אין די זעלבע עולם, אין די עולם, די, די עיקר זאך, אויב מ'וויל טראכטן, א לפחות איינע פון די שרשי הענין, פארוואס, פארוואס ס'קומט אן אזעלכע זאכן, ס'קומט בעיקר. און יעדער איינער איך בין געווען שוין אין אזעלכע סיטואשענס אין מיין לעבן ס'איז נישט שווער יעדער איינער וואס איז אמאל געווען ביי א המונית'דיגע מצב א מאב ס'דא מאבס וואס זענען בפועל ממש אמאל גייט מען צו אפילו א גרויסע א גוטע זאך כ'וויל זאגן זייער קלאר אפילו א גוטע זאך אפילו אזא כ'ווייס א לוויה פון א צדיק אדער א א גרויסע אסיפה א גרויסע רעבישע חתונה א גרויסע אסיפת כלל ישראל וואטעווער ס'איז ווער ס'איז אמאל געווען ביי אזא זאך ווי מער מענטשן בפרט אז ס'דא אפאר טויזנט מענטשן ס'דא עפעס א לימיט ווען ס'הייבט אן ממש מען דא פסיכאלאגן אין פסיכאלאגיע וואס רעדן וועגן דעם איז דא א געוויסע שיעור מענטשן וואס מענטשן פארלירן זייער אינדיווידזשועל דעת און סע קען זיין אז דא א ענין פון קדושה אין דעם איך ווייס נישט אויב ס'דא א צד טוב איך האב נאך נישט געזען אמת'דיג אז ס'הייסט איך בין זייער מסופק מפקפק אויב אויב מען טוט עס אז אז עס איז דאס א כח דאס איז א שטארקע כח אין די מציאות אז מענטשן פארלירן זייער אינדיווידזשועל דעת מ'קען זאגן מ'ווערט נתבטל אין די כלל און ס'דא עפעס א נייע א נייע דעת ווי א מאב א מאב ס'דא עפעס א עפעס א מח ערגעץ וואס פירט דאס וואס איז נישט קיינער פון די מענטשן'ס מח נישט קיינער פון זייער דעת. אבער לפחות אין צד הרע איז זייער גרינג צו זען וויאזוי דאס געשעט און יעדער איינער איך מיין אז עס איז נישט שווער דארף נישט מען דארף נישט גלייבן אויף יענעם מען קען זען אויף זיך מען קען זיך דערמאנען און איך דערמאן זיך זאכן וואס איז געווען אזוי אזא מענטש איז אינמיטן עפעס א גרופע און מען שרייעט און עס איז אמאל סתם א שמועס אנליין אפילו און עס איז דא זייער א משונה'דיגע משיכה און אזוי ווי מען זאגט ס'איז מבטל א מענטש'ס אייגענע דעת און ער פארט מיטן שטראם ס'איז אזוי ווי א שטארקע שטף מים רבים מען קען נישט

איז דער ערשטער סטעפ איז צו לעבן אין אן אנדערע לעוול פון ישוב הדעת. דארף טראכטן צוויי מאל פאר מען זאגט עפעס. און ס'איז א קשיא, מענטשן פרעגן א קשיא, יענער טראכט נישט צוויי מאל, פארוואס טראכטסטו צוויי מאל? טאקע וועגן דעם. ווייל יענער טוט דאס, ווייל ער טראכט נישט צוויי מאל. און איך טראכט צוויי מאל. און אוודאי צום סוף דארף מען עפעס טון, אסאך מאל טראכט מען צופיל, דאס איז אויך א נישט פעלט ביי עשיית המעשים, אקעי, אבער מען דארף טראכטן צוויי מאל, און מען דארף זיין זייער קלאר אז ווען מען טוט עפעס איז, און ס'איז דא אסאך, איך ווייס נישט, איך וויל נישט דא מלמד זכות אפאלאדזשעטיקס אויף קיינעם, אבער ס'איז דא אסאך מענטשן, און איך זע ביי מיר, און אסאך אזעלכע זאכן, ס'איז דא היינט לעבן אונז אין א וועלט, יעדע וואך, איך זאג באופן כללי, נישט ספעציפיש יעדע וואך איז דא זאכן וואס מען מוזט האסט געהערט וואס יענער האט געזאגט האסט געהערט וואס יענער האט געטון ווי איז דיין וואיס פארוואס פארוואס ביסטו נישט מוחה פארוואס האקסטו נישט און אמאל איז עס גערעכט אמאל איז עס נישט גערעכט איך גיי נישט אריין צו די מאורעות צו יענער דארף מען טאקע מוחה זיין צו מען דארף נישט מוחה זיין צו עס איז וויכטיג אבער דאס איז זיכער אז אויב עס איז וויכטיג אויב עס איז א וויכטיגע זאך מען דארף מברר זיין רע מקרבך און יענער איז אזא מין שייגעץ אויב עס איז ריכטיג וועט עס נישט אוועק גיין היינט. פשוטע זאך. עס קען זיין צוויי וואכן. איך וואלט געוואלט מאכן א כלל, איך בין נישט מקיים דעם היינט. אבער באופן כללי, יעדע זאך וואס איז אין די נייעס, וואס ס'קאכט זיך, יא יא ס'איז זייער וויכטיג, מ'טאר, מ'טאר קנאות, מ'טאר מסר'ן, מ'דארף, מ'דארף, לא תעמוד על דם רעך, מ'דארף טון, בסדר, ס'וועט זיך אנ, ס'וועט זיין אנדערש אין צוויי וואכן ארום, אמאל איז טאקע דא זאכן וואס זענען אנדערש, ס'איז א עמערדזשענסי אז מ'וועט שרייען, אויב די שרייען וועט העלפן, דארף מען עס אוודאי טון גלייך, אויב איינער איז אין א פאזישן, ס'איז א גרויסע חילוק ווען א מענטש איז אין א פאזישן וואס ער קען עפעס טון, צי סתם אין די גאס, בסדר, אבער איך רעד באופן עקרוני, און אפילו די אמת איז אפילו די מענטשן וואס האבן די כח, אפילו אויב זיי טוען יא זאכן, פוירסט עיד גלייך, די עיקר זאך, די עיקר פונקט, נישטא קיין שום זאך, מענטשן פארגעסן דאס אלעמאל, און אלע סארט ארגאניזעישאנס פרובירט צו העלפן. די ווען די ווען ס'קאכט זיך ווען ס'איז די ערשטע אזוי ווי פסח יא מ'גייט ארויס פון מצרים מ'טאנצט דאס טוט גארנישט אויף כמעט גארנישט אויף ס'איז גענוג ס'טוט עפעס אויף ס'טוט אויף אז מ'זאל קענען די נעקסטע זיבן וואכן ספירה עפעס טוהן אבער אויב מ'טוט דאס נישט און בפרט אסאך מאל די התלהבות פון די ערשטע סעקונדע פון די חוסר ישוב הדעת וואס פעלט אמאל אויס מאכט מ'זאל דאס קיינער נישט טון עס מעג זיין ס'איז נישט אפגעפרעגט אז א מענטש זאל טרייען צו מאכן אזא כלל יעדע זאך וואס קאכט זיך אין צוויי וואכן ארום וועט מען רעדן וועגן דעם מ'וועט אראפשרייבן שרייב אראפ פונקטליך וואס די פראבלעם איז וואס די נקודה איז וועם מען דארף רעדן און די אמת אויב ביי די ביי די וועי אויב ס'איז טאקע ממש איינער געפינט זיך אין אזא מצב מ'דארף טון עפעס א סכנה איז אן אנדערע זאך ס'וועט זיין צוויי וואכן כמעט אלעמאל אויב ער וועט טאקע אזוי טון און מאכן צוויי וואכן ארום א פאון קאל צו צו יענעם וואס דו מיינסט מען דארף העלפן אדער וואס מען דארף מוחה זיין אדער וואס מען דארף טון איז דא איינע פון צוויי אפשענס אדער וועט ער זאגן משוגע עס איז גארנישט פאָר ווייטער דאס איז איין זאך דאס איז רוב אפשר אַכציק פראצענט פון די מחלוקת וואס איז דא אין די קאווע שטיבלעך און אין די אינטערנעט און אזוי ווייטער און די צוואַנציק פראצענט וואס איז יא און דאס וועט ער אליינס פארשטיין אליינס פארשטיין ס'גייט אדורך א צייט און ס'איז ס'איז די ישוב הדעת ס'איז דאס די די די זאכן קאכן זיך נאר ווייל ס'איז ווייל ס'באבלט זיך די רגע וואס ס'באבלט זיך נישט איז גארנישט ס'איז אפילו נישט קיין זאך וואס מ'דארף רעדן וועגן אדער, און ס'דא צוואנציג פראצענט פון זאכן וואס זענען אזוי, אדער, וועסטו קאלן יענעם מענטש און ער זאגט wow דו ביסט די איינציגסטע וואס טוט טאקע עפעס. יעדער איינער האט געשריגן ער איז מוחה און פילט מיט דיך און אלעס אלס ווערט א רעטעך. דעריבער ווייל דעמאלטס איז די זמן וואס מ'דארף אמת'דיג טון, נישט סיי די מתנגדים זענען אויך געגאנגען שלאפן דרך אגב אביסל ביי די יענע צייטן, דעמאלטס קען מען טאקע טון, דעמאלטס קען מען בויען א זאך וואס איז א בר קיימא וואס איז עפעס ווערט און מ'קען עס זען און רוב מענטשן, רוב זאכן אין די וועלט דארף מען התמדה, אזוי ווי די גמרא זאגט ארבעה צריכים חיזוק, אפילו דרך ארץ דארף מען חיזוק, און חיזוק מיינט מ'דארף האבן קאמיטמענט, מ'דארף האבן התמדה, ס'איז נישט גענוג צו שרייען איינמאל, מ'דארף טון עפעס, מ'דארף בויען, מ'דארף כסדר, און דאס ארבעט, דעמאלטס איז נישט נישט, ס'ריישט נישט, ס'בליצט נישט, דעמאלטס דעמאלטס איז די עיקר עבודה. און דאס איז דאס איז די ערשטע עיקר יסוד, און מ'קען טראכטן אפילו אפילו אין קדושה, אפילו אין, כ'וויל זאגן דא זייער א שארפע זאך, אפשר אפשר נישט כדאי צו זאגן, אבער מ'דארף עס פארשטיין. אונז רעדן עס איז ערב שביעות. ס'גייט מען רעדט אסאך מאל וועגן די די כוזרי ווי ער רעדט אז די מעמד הר סיני איז א שטארקע הוכחה עס איז געווען אזויפיל מענטשן יעדער איינער האט געזען. און איך וויל זאגן א פערזענליכע זאך. די ערשטע מאל וואס כ'בין געווען ביי א ריזיגע א אירוע המוני ווי מען רופט עס א מעס געדערינג איז מיר איינגעפאלן א גרויסע קשיא אויף די כוזרי. כ'דענק כ'בין געווען ווי איז עס געווען? כ'בין געווען ביי א לוויה פון עפעס א גדול. און אפשר איך ווייס א האלב מיליאן מענטשן אין ירושלים און קיינער האט נישט געוואוסט וואו זיי זענען קיינער האט נישט געוואוסט מ'האט אמאל געזאגט די מיטה איז דא די מיטה איז דארט קיינער האט נישט געוואוסט נישט געווען אויפגעסעט דער רמקול ריכטיג זעט אויס וואטעווער קיינער האט נישט געוואוסט און מ'האט געציילט ס'איז געווען אזוי ווי מ'האט ממש געקענט זען אין לייוו ווי שמועות זענען זיך מתפשט יא אנהייב גאס געזאגט ער מיינט אז ס'איז דארט מ'זאל גיין דא און די גאנצע עולם גייט דארט און ס'הייבט זיך נישט אן זאגן די אנדערע און געטראכט זעהט מיך אויס אז ווי מער מענטשן איז קלענער די ראיה. איך ווייס נישט אויב די כוזרי איז גערעכט, כוזרי זאגט אז מער מענטשן זעהן עס מיינט עס, דאס איז דאך פשוט פשט, אבער דאס איז נאר אמת אויב זיי זענען אינדיפענדענט, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן פשט, דאס איז נאר אמת אויב עס זענען אינדיפענדענט מענטשן, אויב ס'איז א מעס, איז פונקט פארקערט, א האלב מיליאן זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, די קענסט זיי איינרעדן וואס די ווילסט, אויב זיי זענען א מאסע מענטשן, אויב זיי זענען, אפשר דאס מיינט די כוזרי, אויב א מענטש יעדער איינער איז אינדיפענדענט, יעדער איינער זיצט ביי זיך, אפשר פון דעם דארף מען מאכן א גבול בהר סיני, שוין זאג איך א דרש. אז יעדער איינער זאל שטיין פאר זיך דעמאלטס זעקס הונדערט טויזנט אינדעפענדענט וועריפיקעישאנס איז אוודאי א משונה'דיגע גרויסע ראיה אבער זעקס הונדערט טויזנט מענטשן סתם דאס איז פארקערט פון א ראיה אפילו שוין נאכדעם האב איך געטראפן ס'דא טאקע אנדערע ראשונים וואס זאגן אז ס'פארקערט רב סעדיה גאון איך וויל נישט איך וויל נישט לערן נישט יעצט די סוגיא אבער די ווארט איז אמת, די ווארט איז אמת, ס'טאר נישט ווערן פארלוירן, אפילו ווען ס'איז קדושה, אפילו אז ער פארט אין מירון מיט א האלב מיליאן אידן און ער פילט א מורא'דיגע קדושה, דארף וויסן, דאס איז א סוויטש וואס מען קען אנצינדן, ס'נישט קיין שווערע זאך, מענטשן וואס זענען מארגן גרויסע אירועים ווייסן וועגן דעם, ס'דא טאקע סכנות, אזוי ווי מ'האט געזען אין מירון, ס'איז ממש ס'איז א משונה'דיגע פאוער און ס'קען טאקע צוקוועטשן א מענטש, בגשמיות קען עס צוקוועטשן א מענטש, ס'קען צוקוועטשן א מענטש, א מענטש ברוחניות, די עיקר פראבלעם איז אז ער פארלירט זיין אייגענע דעת, און יעצט. לפחות דארף מען זאגן אזוי אפילו ווען עס איז א נדמה לדבר שבקדושה אינו דומה ס'שטייט אינו דומה מועטין העושין את המצוה למרובין העושין את המצוה אבער טאקע וועגן דעם דארף מען כפל כפליים בדיקות שבע בדיקות וחקירות פאר מען טוט אזא זאך פאר א מענטש איז זיך מצטרף צו אזא סארט מצב צו ס'איז אזא סארט מצב צו באופן כללי אז א מענטש סיינט אויף זיין לעבן צו זיין א חלק פון א גרויסע גרופע וואס איז מער ווי א מער ווי הונדרעט מענטשן מער ווי אפאר הונדרעט מענטשן און זאגט אז דאס איז זיין אידענטיטעט, דאס איז א דבר מסוכן מאוד, עס נעמט אוועק פאר א מענטש זיין אייגענע בחירה, עס נעמט אוועק פאר א מענטש זיין אייגענע ישוב הדעת, און אפילו ווען עס איז לטוב, אפילו ווען מען מיינט גוט, דארף מען טראכטן, מען דארף לפחות זייער אסאך בדיקות, דארף לפחות זייער אסאך בירורים, זייער אסאך מגבלות, מען דארף טראכטן וועגן דעם, עס איז א אמת'דיגע זאך. יעצט, עס איז דאך שווער, און מענטשן פרעגן כסדר, סיי אין די נוסח, סיי אין אנדערע נוסחאות, וואו זענען די מנהיגים, וואו זענען די וואס וואלטן לכאורה געדארפט מוחה זיין?

וואס מיר האבן גערופן פריער אינדעפענדענס, ווייסט נישט אויב זיי האבן גענוצט די ווארט, און גדלות המוחין מיינט אינו דבר ותלוי בליבי, דאס איז וואס ער מיינט, און ס'איז א פאקט, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, און איך קלער אז ס'איז טאקע א געוויסע טעות וואס אונז האבן, וואס די רבי איז שולדיג אין דעם, די חדר, איך מיין צו זאגן די סאסייעטי וואס אונז לעבן איז אביסל מחנך אזוי, אבער נישט נאר אונז, די אמת איז אז ס'איז א טבע אנושי, די אמת איז ווער עס קוקט. אין די ניו יארק טיימס זעט ער די זעלבע סארט קאמפלעינס כסדר יא ווען די עקאנעמי גייט נישט גוט שרייען מענטשן זאל דער מלך עפעס טון זאל דער פרעזידענט עפעס טון ויצעק העם אל מלכם שרייט מען שרייט אלעמאל איז דא איינער וואס דארף עפעס טון סאו אבער די פראבלעם איז און דרך אגב ווער ס'האט אמאל געטרייט צו מאכן עפעס געשען סיי מיט די רבי סיי אן די רבי ווייסט ס'איז נישטא אזא זאך ס'וואלט געדארפט אפשר זיין איך ווייס נישט ס'פאקט איז אז ס'נישט דא און איך מיין אז ס'איז כמעט קיינמאל נישט געווען. עס ארבעט נישט די וועלט אזוי. אויב דו ביסט ביכולת צו שרייען ווער איז עס, פשט אז דו האסט א מויל, יא, שריי, פארוואס רעדסטו וועגן א צווייטער וואס וואלט געדארפט טון? איז טו, אדער טוסטו יעצט, איז טו, טוסטו דאך, טוסטו דאך לפי יכולתך, אז די אנדערע וואס האט מער יכולת טוט נישט לפי יכולתו, קענסט אים פרעגן אויב דו האלטסט אז דו האסט א השפעה, קענסט, איך ווייס נישט, אבער די צושטיין אינדרויסן און קאמפלעינען. עס איז כמעט א סימן איך זאג נישט עס איז כמעט א סימן אבער עס איז דא דא א זאך וואס מען דארף עומד זיין מען דארף אויב א מענטש וואלט עס געכאפט וואלט עס געווען א מהפכה און ביי מיך און ביי יעדעם עס איז כמעט א סימן אז דו ביסט האסט קיינמאל נישט פרובירט עפעס צו טון עס איז כמעט א סימן אז אז אז דו ביסט נישט קיין גדול, ביסט נישט קיין בר דעת. און ווייל די ווער ס'ווייסט, און דאס איז די סוד, די אלע מענטשן זאגן עס, דאס אין די גוישע וועלט רופט מען עס אדאלטינג, יא? מענטשן ווערן אן אדאלט, יא? ס'איז געווארן א ווערב, יא? אן אדאלט. און אדאלטינג איז משונה'דיג דיסעפוינטינג. משונה'דיג דיסעפוינטינג. וויסט ס'איז משונה'דיג דיסעפוינטינג ווייל מע דאס איז די חינוך און ס'איז בהכרח אזוי כ'וויל זאגן ס'איז אין א געוויסע זינן קען זיין אז אונזער חינוך איז מער זעהט אויס אזוי ווייל מ'רעדט זייער אסאך וועגן די רבי וואס פירט און ס'האט מייסד געווען און אזוי ווייטער אבער ס'איז א טבע האנושי אז מענטשן זאלן אזוי טראכטן ס'דא א טאטע א אינגל איז אזוי ווי כגמול עלי אמו ער ווייסט די מאמע וועט נעמען קעיר די טאטע וועט נעמען קעיר ס'אלעמאל דא א טאטע א גרויסע טאטע וואס וועט נעמען קעיר און ווען מיין חבר וועט מיך שלאגן די ווארסט קעיס וועט די טאטע צוריק שלאגן די טאטע האט א גרויסן בייטש ער וועט צוריק שלאגן ער וועט זיך דארפן שלאגן מיט יענעמס טאטע שוין און די ווען ער ווערט ווערט א מענטש זיין אייגענע אייגענע טאטע און ער כאפט אז עס איז נישט דא ער איז די טאטע און ער האלט אים יא עס איז נישט דא קיין טאטע וועם די טאטע קען גיין צו און א טאטע איז ביי די יעדע לעוועל יעדע לעוועל וואס א מענטש האט אחריות אויף וויפיל האט ער אחריות קען קיינמאל נישט זאגן פאר דעם אמת'דיג איז דא א לאך אין שליח לדבר עבירה פון דעם אמת זאגט מען אז דזשאסט פאלאווינג ארדערס איז נישט קיין תירוץ אבער רוב מענטשן זענען פארגעסן דאס, רוב מענטשן זענען טאקע לעבן א לעבן פון דזשאסט פאלאווינג ארדערס, און דרך משל ער שיקט זיין קינד אין חדר, אה די חדר, יעצט קאמפלעינט ער אויף די חדר אז די חדר טוט נישט ריכטיג. איז דו ביסט די טאטע אדער די חדר איז די טאטע? די חדר לאזט מיך נישט זיין די טאטע. האסט עס פרובירט? ביסט א, און די מער, זעט אויס אז מער ענערדזשי גייסט, לייגסטו אריין אין קאמפלעינען אויף די חדר ווי טון. נאר וואס מ'דארף טוהן, און דאס איז די עיקר יעצט, ס'איז שווער, אזוי ווי טשערטשיל האט געזאגט, מען זאגט נישט צו, מען זאגט נישט צו קיין גליקן, מען זאגט צו נאר שוויץ, נישט דא קיין אזא זאך, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, נאך אזוי ווי א טעות וואס איך מיין אז ס'איז פאר איזושהי סיבה מענטשן האבן ביי אונז מער אבער אויך איז א זאך, ס'איז א נארמאלע זאך אין די וועלט. אונז לעבן שוין און אונז רעדן אז ס'איז דא א סיסטעם, ס'פארט שוין יא, בעצם אויב די סיסטעם וואלט געווען גוט וואלט מען זיך נישט געדארפט קיינמאל, וואלט קיינער נישט געדארפט זיין א טאטע, וואלט אלעס געפארן, וואלט נישט געווען קיין שום חסרונות בגשמיות, וואלט נישט געווען קיין שום חסרונות ברוחניות, וואלט נישט געווען קיין שום עוולות, אלעס וואלט געפארן. אה, חברה, ענק האבן אמאל געהערט אזא סיסטעם אין די וועלט? ס'איז אמאל געווען א תקופה, ווער ס'קען אביסל היסטאריע, ס'איז אמאל געווען א צייט אין היסטאריע ווי מ'האט געסאלווט די פראבלעמען? ווי ס'איז געווען מלך כשר, ס'איז געווען אלעס גוט? נישט געווען קיינמאל אזא זאך. נישטא אזא זאך. ווער ס'לערנט אביסל נ"ך, אידישע היסטאריע, ס'איז וויכטיג צו לערנען נ"ך וועגן דעם. ווייסט, ס'איז דא מלכים, און זיי האבן געהאט מלכים, און ס'איז זייער גוט, און ווארטן, און ישיבה שרייבט אייניקל לשונות, ונאמן אידישע מלכים, און אזוי ווייטער. וויפיל פון די, איך ווייס, פערציג בערך מלכים וואס ווערן אויסגערעכנט אין ספר מלכים, וויפיל פון זיי הייסן אפילו לויט די, באופן כללי, באופן ברוב הייסן זיי גוטע מלכים, מלכים כשרים. כ'מיין אז אפשר פיר פון אלע, אפשר צען פראצענט, אפשר ווייניגער, כ'האב נישט קיין נאמבערס איך זאג סתם אויבערפלעכליך, אפילו אויף זיי איז דא קריטיק, און אפילו אויף דוד המלך און שלמה המלך וואס כאילו אין די צוויי אפילו אויף חזקיה מיט יאשיהו וואס זענען אויך צוויי נאך צוויי גרויסע צדיקים איז דא קריטיק, ולא הודו לו חכמים. נישטא אזא זאך. די וועלט ארבעט נישט אזוי. עס איז נישט דא אזא זאך. און עס איז דא ריזענס פאר דעם. און אויב איינער וויל זיין גוט. דארף ער האבן די קוראדזש, דארף ער האבן די מוט, צו טון שווערע זאכן, אויב איינער וויל זיין גוט על מנת עס זאל זיין רייני, אזוי ווי מען זאגט פאר א גר, על מנת ש ש זיין טוב, דאס איז נישט קיין גר, ער האלט נישט ביי גארנישט, נישט ווייל עס שטערט אים נישט אז עס זאל אים גיין גוט, ווייל דו ווילסט נאר עס זאל דיר גיין גוט, דו ביסט דאך ביסט ביסט דאך נישט קיין איד, דו ווילסט דאך נישט בכלל ווערן א איד, אז דו ווילסט זאגן זאגסטו על מנת על מנת כן, יא, די ישראל דוויים הם ועל מנת כן, דאס איז די ערשטע זאך פון זיין א איד, פון זיין אן עדאלט, פון זיין א טאטע, די ערשטע זאך איז, אז עס איז נישטא קיין שום זאך אין די וועלט וואס איז נישט על מנת כן אז עס זאל זיין שווער. אלעס איז על מנת כן אז ס'זאל זיין שווער. און ממילא, איך מיין אז אויב מ'טראכט אזוי, אויב מ'סוויטשט אביסל די די פערספעקטיוו, די דיפאלט איז אז ס'איז נישטא קיין רבי. די דיפאלט איז אז אלעס איז קאראפט. דאס איז נישט קיין חידוש, אונז זענען פשוט מורא'דיג פאני אז אונז וואקסן אויף, מ'איז שוין צוואנציג און דרייסיג און מ'זאגט אה, דו ווייסט אז אלעס איז קאראפט? חברה, קאראפט איז די דיפאלט יומען נעיטשער. קאראפט איז וואס איז נארמאל. און אז ס'איז שווער צו זיין א איד, און אז ס'איז נישטא קיין חדר צו שיקן די קינדער, דאס איז נארמאל. יעצט אויב דו ווילסט זיין נישט קאראפט דארפסטו ארבעטן אויף זיך נישט זיין קאראפט דו קענסט אפשר פרובירן צו בויען עפעס א ברייטער זאך וואס איז נישט קאראפט דאס מיינט יא גוט און דרך אגב מארגן האט נישט נישט דא קיין שום וועג צו מבטיח זיין יא דער גרעסטער צדיק שלמה דוד שלמה האבן געבויט א מלכות דער נעקסטער טאג איז עס צאמגעפאלן רחבעם בן שלמה סימן לדבר רחבעם בן שלמה נישט דא עס איז מען דארף דאס דארף חיזוק תמידי איז נישט דא קיין זאך וואס מען גייט בויען מען גייט קענען רואיג לעבן נישטא אזא זאך דאס איז איינע זאך וואס הייסט וואס הייסט זיין א מענטש וואס הייסט זיין א טאטע און אויב מען האט די די פליפ בליק איך מיין אז די פליפ בליק איז ריכטיג סיי במציאות ווער ס'קען היינט סיי היסטאריש אז מ'דארף נישט ווערן פארלוירן אונז זענען ירידת הדורות ירידת הדורות איז אויך נישט ריכטיג עס איז אפשר בעסער אין געוויסע זינען נאך איך פיל אסאך מאל אז עס איז א פלא אונז וואוינען כאילו די וואס די קשיא אונז וואוינען איך וואוין אין א אידישע שטאט און ס'איז אזוי שווער צו טרעפן א חדר פאר די קינדער, א סקול פאר די קינדער, א אידישע חדר, מען רעדט, ווען בשלמא וואלט מען געוואוינט אין, וואלט מען געוואוינט אין רוסלאנד, די שווערסטע שטיקל א חדר, נו, אונז מיינען, דמיונ'ען דאך, אז עס איז דא א אידישע שטאט, ס'איז אזוי שווער צו טרעפן א בית דין זאל דן זיין דין צדק, ס'איז אזוי שווער, נו, אין רוסלאנד איז עס געווען שווערער, דאס איז די נארמאלע סטעיט פון א איד, נארמאל פון א אידישע טאטע וואס וויל שיקן זיינע קינדער אין א גוטע חינוך, איז אז ער דארף זיך מתגבר זיין, דארף מסירות נפש פאר דעם. אין רוסלאנד און יעצט אז מען טראכט אזוי איז פילט מען גאנץ גוט ווייל רוסלאנד איז באמת די געווען גרעסער פראבלעם אבדזשעקטיוולי אין רוסלאנד א איד וואס האט געוואלט א חדר פאר זיינע קינדער האט געהאט א עכטע פראבלעם נו אין לעיקוואד האט ער אויך די עכטע פראבלעם און ס'איז טאקע די זעלבע זאך איי די מנהל דא איז א איד און דארט איז ער געווען א קאמוניסט אן נפקא מינה ס'איז די טבע האנושי די יצר הרע איז קערט נישט צו די ביסט א איד אדער א קאמוניסט איז דארט איז געווען די מניעה אז די גוי האט נישט געוואלט זאלסט לערנען ווייל ס'שטערט זיין מלוכה און דא שטערט עס ווייל דעם צווייטנס מלוכה וואס איז א חילוק? ס'איז עקזעקטלי די זעלבע יצר הרע נישט אפילו א נישט אפילו קיין אנדערע יצר הרע האט נישט אפילו קיין אנדערע נאמען ס'איז די זעלבע רעקארד פון אלעמאל יעצט עס איז שווער יא ס'איז שווער און ס'קאסט געלט און ס'קאסט פגישות און ס'קאסט נו אבער למעשה קען מען זיך גאנץ פרייען א סאך למעשה ס'איז דא אבדזשעקטיוו יא אזוי מ'זאגט נאך אלעס איז עס בעסער צו וויינען אין א גאלדענע שטייג ווי אין א ווי אין א הייזקע יא נאך אלעס איז געשמאקער צו וואוינען אין לעיקוואד אין טו טאוזענד און טווענטי טו ווי צו וואוינען אין רוסלאנד אין ניינטין פארטי טו יא סאך געשמאקער ס'איז אין הכי נמי ס'איז שווער און דאס איז לכתחילה על מנת כן על מנת כן ניתנה תורה אז ס'זאל זיין שווער על מנת כן איז מען א מענטש אז ס'זאל זיין שווער און די עקספעקטן אז מ'האט שוין געסאלווט די סיסטעם מ'האט שוין געסאלווט נישטא אזא זאך גארנישט איז נישט געסאלווט רבותי ס'איז גארנישט נישט געסאלווט ווער ס'קוקט אין די נייעס גארנישט איז נישט מ'האט נישט געסאלווט קיין איין זאך אפשר עפעס א האלבע זאך, מ'קען דן זיין וואס מ'האט אפשר עפעס געסאלווט אביסל, איך ווייס נישט, מ'האט גארנישט געסאלווט, די עיקר פראבלעמען וואס מענטשן האבן, זייט די צייט פון משה רבינו, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו, מ'זאל מחנך זיין די קינדער ווי צו זיין מענטשן, מ'האט עס נישט געסאלווט, יעדע איינער איז נאך אחראי פאר זיך, און אזוי ווי אונז האבן גערעדט אין די פריערדיגע נקודה, ווי מער מ'איז זיך סומך, ווי מער מ'פארקויפט זיך, מען ווערט א חלק פון א גרעסערן כלל, איז עס מער מסוכן, ווייל מ'פארלירט בכלל די יכולת דאס צו טון. ער איז אליינס זיין מח איז פארקויפט פארן פארן כלל און ס'איז נישט ס'איז נישט קיין זאך וואס איז בכלל נאכדעם קען מען עס נישט מתקן זיין א יעדע טאטע נישט קיין חילוק דאס איז נישט דאס איז נישט קיין אויבער חכמות דאס איז פלעין איך וויל זאגן זייער קלאר און איך וויל נישט ווען די רגע וואס מ'איז נישט פאל פאר יענער גייט האקן די רגע וואס איך בין ביי מיך פראסטרעיטעד איך בין דער וואס די סיסטעם ארבעט נישט פאר מיך איך בין בייז אויפן סיסטעם. קען ער עס נישט טון. און דעמאלטס ווערט טאקע, יענער איז טאקע גערעכט, וואס גראבסטו מיך אונטער און אזוי ווייטער. אבער דאס איז דאך א חוב, יעדער אידישער טאטע בפשטות, בתמימות, מען דארף גיין בתמימות. די תמימות איז אז א טאטע דארף אויסלערנען זיינע קינדער. וואס דארף א טאטע אויסלערנען זיינע קינדער? אונז ווילן זיין אידן, אונז ווילן זיין מענטשן, אונז ווילן גיין בדרך התורה, אונז ווילן טון וואס איז גערעכט, אונז ווילן זיך פירן מיט מידות טובות, אונז ווילן לערנען תורה און אזוי ווייטער. דאס איז וואס א טאטע דארף אויסלערנען זיינע קינדער, יא. נישט לא פחות ולא יותר. און אויב די די די ישיבה לערנט אויס אז אונז נישט אונז זענען אידן נאר אונז זענען עקס חסידים, לערנט ער דאך נישט אויס וואס די טאטע דארף אויסלערנען, דארף עס די טאטע אויסלערנען, דארף טאטע מאכן זייער קלאר, אזוי ווי מען אזוי ווי אין רוסלאנד איז טאקע א סכנה, מען דארף זיך אן עצה געבן, צי דיפלאמאטיש, צי באונס, צי ברצון, איך ווייס נישט ווי אזוי, זיך אן עצה געבן, אז מען דארף גיין דארפן די קינדער זיין קלאר, און יעדער איינער ווייסט אזוי איז געווען אין רוסלאנד, און נישט טאקע זייער שווער, אסאך טאטעס האבן נישט מצליח געווען, ווייל עס איז טאקע שווער, מען דארף מסירות נפש אדער מען דארף א געוויסע חכמה, נישט קיין פשוט'ע זאך, מען דארף שיקן מען בהכרח דארף מען גיין אין פאבליק סקול, און בהכרח לערנט מען דארט אויס אז אז אין לית דין ולית דיין, נאר סטאלין איז דער גרעסטער רבי, יא, עס איז געווען טויזנט דורות פון אידן וואס האבן אזוי געלעבט, נישט קיין חידוש, נישט קיין נייעס, און דרך אגב ס'איז אזוי ביי אידישע מלכים אויך, ווער ס'לערנט מסכת סנהדרין דארט שטייט מלך ישראל אין לא דן ולא דנין אותו, מלך ישראל זאל געטוהן ווערן מלך, אבער די גמרא זאגט מלכי בית דוד, א מלך צדיק אפשר נישט. לא דן ולא דנין אותו פאַר וואָס? אַז ווייל די גמרא זאָגט התקוששו וקושו ווייל קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. יא אַז דער מלך איז נישט דנין אותו איז ער אויך איז ער אויך נישט דן. אָבער פאַר וואָס איז ער נישט דן? ווייל ער איז נישט ער איז נישט נכנע צו דער תורה ער איז נישט נכנע צו די בעסען. דער מלך טוט זיך וואָס ער וויל און ער פאָלגט נישט די בית דין און וואָס זאָגט די בעסען? אונז רעדן נישט מיט דיך אונז גייען דיך נישט העלפן אויך נישט דאָס איז אַ וויכטיגע זאַך אונז דאַרפן נישט העלפן אויך נישט אבער אונז אונז ריטריטן אזוי די אזוי האט די סנהדרין געטון זיי האבן געזאגט אונז אונז דילן נישט מיט קיין מלכי ישראל נישט בתור תובע נישט בתור נתבע ער איז צו שטארק פאר אונז און אונז האבן נישט די יכולת זיך צו שלאגן מיט אים און זיי שרייבן דאס אריין אין די משנה דאס איז א משנה וואס זאגסט וואס שטייט אין די משנה מענטשן מען זענען מען מאכן אסאך מאל די מיסטעיק אז ער מיינט אז שטייט אין די משנה אז א מלך איז העכער פון נתבע אוי משוגע שטייט אין די משנה פארקערט וואס די גמרא זאגט בפירוש אויב וואלט געווען א מלך בית דוד אזוי די מפרשים זאגן לאו דווקא מלכות בית דוד א מלך כשר א צדיק אוודאי איז יא דן ודנין אותו וועט ער קומען אין בית דין און ממילא קען ער אויך די צווייטע צד נאר וואס? ס'איז א פאקט, דאס איז די היסטאריע, די אידישע היסטאריע איז פול מיט דעם, ווער ס'לערנט גמרא ווייסט, ס'איז געווען דער ר' געליסע, ס'איז געווען די, און ס'איז רוב מאל, אדער רוב מאל איז דער ריש גלותא נישט געווען קיין גרויסן צדיק, נישט געווען קיין תלמיד חכם, און די חכמים, ס'איז געווען חכמים וואס האבן, ווער ס'לערנט, ס'ווערט גע'פסק'ענט אין די רמב ם די הלכות, ס'איז געווען חכמים וואס האבן מער בפירוש געשפיגן אויף זיי, ס'איז געווען, זיי האבן ממנה געווען דיינים, יא זייער איידעם איז, אזוי שטייט אין גמרא, זייער איידעם איז געווען דער דיין, און זיין אייניקל איז געווען דער רב, און זיין אוראייניקל איז געווען דער מנהל פון דער חדר, און. און ס'איז געווען אמוראים וואס האבן זיך צוגעשטעלט רב נחמן פעימאסלי איז געווען א איידעם שוין האט געהאט איין וועג דיפלאמאטישע וועג און ס'איז געווען אנדערע אמוראים שטייט אין גמרא האט ער געזאגט ווען ס'איז אדורך געגאנגען האט ער געשפיגן ער האט געזאגט מרדעת יהי טלית און ס'ווערט געפסקענט אין די רמבם אין הלכות שופטים אז איינער וואס איז ממונה דורך א אופן לא כשר יהי טלית שעליו כמרדעת שעל גבי החמור אזוי שטייט אין רמבם ס'הלכה כ'האב עס געלערנט מיין אינגל דאס איז א הלכה אין רמבם אז אויב א א מענטש א דיין א רב נישט קיין חילוק א מלך דער רמב ם זאגט בפירוש נישט קיין חילוק וועלכע שררה און מען ווייסט אז מען האט אים ממנה געווען נישט ווייל ער איז א תלמיד חכם נישט ווייל ער קען די הלכה אז ער גייט זיך פירן ריכטיג נישט ווייל ער איז א ערליכע איד נאר ווייל ער האט קשרים ווייל ער האט געלט ווייל ער שמא פלוני שמא תאמר פלוני נאה פלוני קרובי פלוני עושר אמננו דיין איז לא תכירו פנים במשפט און וואס איז דעמאלטס זאגט דער רמב ם וואס וויאזוי דארף מען זיך מתייחס צו דעם דאס איז נישט קיין אויפגעקלערטע הלכה דאס איז א הלכה פסוקה אין די רמב ם דאס איז תמימות אזוי דארף א תמימות'דיגער איד זאגן אזא סארט איד אזא סארט דיין

און דאס איז א נארמאלע סיטואשען, ס'נישט קיין חידוש, ס'נישט קיין נישט קיין נייע זאך, בכלל נישט קיין נייע זאך, און אידן בתמימות און און בחכמה, דאס הייסט מען דארף נוצן ערמומיות, מען דארף נוצן שכל, לערנען אויס פאר זייערע קינדער, און אסאך אידן האבן עס מצליח געווען אויסצולערנען, נישט אלע, אסאך. אז יא אונז גייען און אין חדר זאגט מען יעדן טאג שמע ישראל סטאלין, קאמרעד סטאלין איז א גרויסן צדיק, און יעדער איינער ווייסט אז מען גלייבט עס נישט, מען זאגט עס ווייל מען דארף עס זאגן. און און מען לערנט אויס וואס מ'איז יא משועבד, משועבד צו תורה, משועבד צו מענטשליכקייט, משועבד צו גערעכטיגקייט, דאס איז יעדע איד'ס דארף אויסלערנען, סיי אפילו ווען ער האלט יא, זאל זיין קלאר, אפילו ווען דער חדר איז יא א גוטער חדר, ווייל עס איז דאך נישט, ס'איז אמת, ס'איז נישט אמת, עס איז דאך אמת אז דער, מען גייט נישט אין חדר כדי אז דער מוסד פון כבוד קדושת אדמור שליט"א זאל האבן א גרעסערן חדר, מען גייט אין חדר צו זיין א איד. גייט אין חדר זיין א מענטש און באופן כללי אפילו אין דעם חדר לערנט מען דאך דאס אויס א ביסל שוין דאס איז דאס דארף דאך זיין קלאר און ס'איז נישט ס'נישט קיין איך זאג נישט קיין פראוואקטיווע זאך איך זאג דברים פשוטים ביותר באופן חיובי יעצט איך וויל די לעצטע זאך איך וויל איך וויל קלאר מאכן דאס איז ממש ממש חיובי און ממש א פתרון לפי דעתי איז צוריק צו ממש צוריק צו וואס מיר האבן גערעדט ווער איך בחוקותי תלכו כאילו עשיתם אותי ס'איז דא באמת צום סופו של דבר, בסופו של דבר איז נאר דא איין סעלושען, וואס איך ווייס. און דאס איז אזוי ווי רשי זאגט אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה. כ'האב געזען די, אזוי ווי רבי שאול אלתר זאגט אין פאר די קינדער דארט. ער קען א רבי, זיין טאטע איז געווען א רבי און ער קען אסאך עסקנים און מנהלים און אלע זאכן, די בעסטע זאך איז די וואס לערנען תורה. דאס איז נישט מוסר, ער מיינט נישט צו זאגן בתור מוסר. וואס ער מיינט צו זאגן, איך מיין אז דאס מיינט ער צו זאגן, דאס געבט די מענטש א מענטש פאר די פאר א מענטש די מערסטע. מ'קען זאגן אז ס'געבט א מענטש די מערסטע אינדעפענדענס. דרך אגב, נישט דרך אגב, נאר בדרך כוונה. ווער ס'זעהט, ווער ס'זעהט א איד ווי רבי שאול אלתר ווי ער פירט זיך, איך מיין אז מען דארף פרעגן די שאלה, די עולם, איך האב נישט געזען אין די שמועס אריין מ'זאל רעדן וועגן דעם גענוג. פון ווי נעמט א מענטש די סארט קוראדזש? פון ווי נעמט א מענטש די סארט שטארקייט? משונה'דיגע שטארקייט, און נישט שטארקייט פון קאפ אין וואנט, יא, קאפ אין וואנט קענען אסאך מענטשן וואס האקט יעדן טאג אויפן סיסטעם און אויפן רבי'ן און אויף יענץ, דאס דאס טוט ער נישט, אפשר טוט ער עס ווען איך זע נישט, איך ווייס נישט, אבער שטארקייט פון איך טו וואס איך טו און איך ווער נישט נתפעל און איך פאר ווייטער און איך זאג וואס איך האלט מען דארף זאגן און סיי במעשה פון זיך צוריק שלאגן און סיי פון זיך נישט צוריק שלאגן אלעס מורא'דיג מיט א מורא'דיגע קלארקייט מיט א מורא'דיגע נישט ווערן פארלוירן, אפילו ווען ער ווערט יא פארלוירן אביסל ווייסט ער וואס ער טוט, ווייסט ער ווי ער איז, ווייסט ער ווער ער איז און ווי ער איז און לפני מי לפני מי אתה עומד. דארף א משונה'דיגע קלארקייט, א משונה'דיגע מוט, און ס'איז ממש, איך מיין אז אזוי ווי מען שטודירט היינט, כ'ווייס מענטשן אזוי ווי טשורטשיל וואס האבן גענומען די מוט אין די ריכטיגע מינוט אין די ריכטיגע צייט און געהאט די כשרון צו צו גיין און טון וואס מען דארף טון, וועט מען שטודירן דעם, און ווען מענטשן וואס גייען וועלן טון ענליכע זאכן און מען גייט עס דארפן טון ביז משיח וועט קומען, ס'נישטא קיין, דארף מען שטודירן רבי שאול אלתר ווי אזוי ער טוט עס. און פון ווי נעמט ער די כח? איך מיין אז ס'איז א ערנסטע שאלה ווייל ס'דא אסאך מענטשן וואס האלטן די זעלבע און טוען גארנישט און זענען נישט מצליח זיכער נישט אבער זיי טוען נישט אין די וועג ווי אזוי ער טוט עס נישט מיט די מיט די גדלות המוחין נאר וויפיל איך קען פארשטיין און וויפיל איך באמערק איז דא איין גרויסע חילוק פון אים און די אלע מענטשן און די חילוק איז אז ער איז א תלמיד חכם וואס מיין איך א תלמיד חכם מיין איך זאגן אז איך בין מסכים יעצט מיט יעדע שטיקל תורה וואס ער זאגט איך מיין אז ער איז די גרעסטע גאון וואס איז אמאל געווען איך ווייס נישט ווען איך זאג אז תלמיד חכם מיין איך ער האט אן אינדעפענדענט דעת, אן אינדעפענדענט אחיזה, אן אייגענע אחיזה אזוי ווי תורה דיליה, ער האט א תורה. ווען ער לערנט א סוגיא, ווי מ'קען זען ווען ער לערנט א סוגיא, האט ער אן אפיניען, ער לערנט עס, ער לערנט עס גוט, מיט די מפרשים, מיט די צדדים, און ער קומט אויס און ער זאגט, ער וועט זיך דינגען מיט דיר, ער וועט זיך נישט לאזן, יא, אפילו אזא שארפקייט, ער רעדט שטותים וועט ער דיר זאגן, איך האלט אזוי און דאס איז די פשט און איך האב עס געלערנט. און דאס איז טאקע, אונז זענען דאך אידן און די תורה איז דאך באמת אונזער מקור, לפחות טעארעטיש, נישט יעדע איינער איז אמת, איז די מקור פון די פאוער ביי אידן איז תורה. איז בכלל נישט קיין פלא אז א איד וואס האט אן אייגענע אחיזה אין די תורה, וואס איז א תלמיד חכם, אז ער האט א משונה'דיגע כח עמידה קעגן כל רוחות שבעולם, ווער ס'ווייסט נאך תלמידי חכמים אין די פארום ווייסט אויך פון וואס איך רעד, נישט נישט די איינציגסטע וואס בדורנו וואס איז אזוי. און מענטשן וואס זענען משונה'דיג מופנם, משונה'דיג אינטראווערטעד, רוב צייט זיצן און לערנען, זענען בכלל נישט אינטערעסירט צו זיין מנהיגים, בכלל נישט קיין פאליטיקאנטן, פארשטייען שוואך סטראטעגיע און אזוי ווייטער, אדער אמאל פארשטייען יא, אבער וואס ער געבט זיי משונה'דיגע, ער ווערט בכלל נישט נתפעל, נישט ווייל ער איז אוטיסטיק, נישט ווייל ער כאפט נישט אז מען האקט אויף אים, נישט ווייל ער כאפט נישט אז מען כאפט קלעפ, ניין, ווייל ער ווייסט אז דאס דארף מען טון, און ער האט אזא כח, און ער קען עס מברר זיין, און ער, און ער קען לערנען די תורה, און די תורה, ער לערנט א שעה צוויי אינדערפרי, געבט עס אים א. פאוער וואס איך האב נישט געזען איך ווייס נישט פון די אנדערן און די אמת'דיגע תירוץ איז דאס פון די אנדערע רעבעס פון אנדערע און חסידישע וועלט מנהיגים בדורנו וואס האט די פאוער און וויפיל איך קען זען ס'קומט נאר פון די חילוק פון זיין א תלמיד חכם און נישט זיין א תלמיד חכם און זיין א תלמיד חכם מיינט נישט לערנען אזוי מ'זאגט ס'מיינט נישט לערנען בקיאות און ס'איז אמת נישט ווייל בקיאות איז א שלעכטע זאך כ'האב זייער ליב בקיאות ס'מיינט נישט לערנען בקיאות ווייל ווען מ'לערנט בקיאות באקומט מען אפשר אסאך אינפארמעישן נאר מ'באקומט נישט קיין שליטה ס'דא א זאך ס'הייסט שליטה א מענטש דארף זיך פילן אין א געוויסע אינדעפענדענס קען עס רופן א געוויסע אחיזה אז איך בין וואס איך בין איך טוה וואס איך בי טוה און אויב איינער וועט מיך משכנע זיין איך בין נישט גערעכט זאג נישט אז מען דארף זיין א עקשן נישט די זעלבע זאך ווי עקשנות ס'איז פשוט א פעסטקייט א גראונדעדנעס א אוועקגעשטעלטקייט איך בין אוועקגעשטעלט און דאס מ'קען עס זען למשל אין תורה כ'וועל מסביר זיין וואס איך מיין א פשוט'ע משל למשל אז א איד לערנט אזוי ווי רבי שאול זאגט א שיעור ער קען לערנען זיין זיידן ספר יא אויב איז עס א נארמאלע חסיד האט א משונה'דיגע חלישות הדעת א געוויסע חלישות הדעת א געוויסע נידעריגקייט א געוויסע ונהי בעינינו כחגבים קעגן די רעבען נישט נאר קעגן די רעבען קעגן די פריערדיגע רעבען אזוי ווייטער פארוואס אזוי ארבעט דאך אין נישט אין תורה ארבעט דאך אזוי יא איך ווייס חידושי הרי"ם אה געווען א צדיק און א גאון און א קדוש און וואס בין איך און ס'איז טאקע אמת חוץ פון דעם וואס ער האט געהאט פאוער און אלעס. אויף דעם פאוער געקומען פון דעם תורה אויב דו זעסט ר' שאול אלטער זאגט א שיעור ער לערנט א שטיקל חידושי הרי"ם און מאכט זיך מיט שיעור מיט חידושי הרי"ם און ער צענעמט עס און זאגט איך פארשטיי גאנץ אין אנדערע ווערטער איך פארשטיי גאנץ גוט וואס מיין זיידע האט געזאגט איך מיט אים זענען מער ווייניגער קען קען זיך פארמעסטן איך זאג נישט אז איך בין אזא גאון ווי אים אבער אונז זענען אין דער זעלבער ליין אונז זענען אין א געוויסע זין שווים בין שווים אונז זענען טאקע כולנו עמדנו בפני הר סיני. פאר הר סיני זענען אלע אידן גלייך. אלע זענען, ס'נישט דא א רבי מיט א תלמיד. יא, ס'דא איין רבי, גאט, אדער משה רבינו ווי מ'וויל זאגן, און אלע זענען זיינע תלמידים. אונז אלע לערנען די גמרא, אפילו אונז לערנען די ראשונים, אונז אלע לערנען די זעלבע זאכן, אונז קען זיך דינגען, ער דינגט זיך. ער דינגט זיך צו בדרך כבוד, נישט קיין חילוק, אבער מ'דינגט זיך, ער פארשטייט פונקט אזוי גוט. ווי זיין זיידע חידושי הרי"ם ער קען זיך דינגען מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס פאר א סארט פאוער וואס פאר א סארט עוצמה וואס פאר א סארט פעסטקייט דאס געבט פאר א מענטש ווען ער קומט אן צו די השגה און דאס איז א השגה מען דארף אנקומען מען דארף לערנען בעיון נישט גענוג צו לערנען אלע חידושי הרי"ם דאן ווייסט ער נאך ווייסט ער נאך ווערט ער נאך מער געשלאגן דער אמת איז ווי ווייניגער א מענטש לערנט בעיון וויפיל מער ער לערנט ווערט ער א שוואכערע מענטש און מ'זעט דאס אסאך מאל, קען אים דרוקן מיט עפעס א פליק פליעט ער, אסאך מאל זעט מען אזעלכע מענטשן דיינים און אזוי ווייטער, פארוואס? ווייל אנשטאטס באקומען א תורה דיליה, אנשטאטס לערן די תורה זאל זיין חירות, אז אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, האט א ידיעה אין די מקור הסמכות, אין די מקור הכח פון אידן, וואס קיינער קען אים נישט צונעמען, יא אז איינער איז א תלמיד חכם און ער לערנט א סוגיא און ער קומט אויס להלכה אדער נישט להלכה בגעדאנק אז עס איז אזוי איז יהושע בן נון אזוי ווי די גמרא זאגט האלהים אילו אמר יהושע בן נון לא צייתנא ליה אפילו יהושע בן נון קען מיך נישט יהושע בן נון הלכה למעשה וועט זיין א זקן ממרא וועט טון אנדערש פון די בית דין איך רעד נישט פון דעם אבער ווען עס קומט צום פארשטיין עס קומט צום לערנען איז ער אינדעפענדענט ער טאטעלי האט א מקור חיות האט א מקור סמכות דאס הייסט חיות דאס הייסט אמת'דיגע חיות אן עני חשוב כמת, וואס איז עני חשוב כמת? זאגט דער זוהר, פארוואס? ווייל ער איז דיפענדענט יא, עני אפילו ער האט, א עני קען זיין ער קען האבן א גרויסן הויז אבער ער האט נישט אליינס צו צאלן ער דארף גיין צו תומכי שבת זאל צאלן, דאס איז חשוב כמת, פארוואס ער האט נישט זיין אייגענע חיות, ער האט יענעמ'ס חיות ער האט געבארגטע חיות. א עושר, איינער וואס איז נישט א עני, טייטש ער האט זיין אייגענע חיות, דאס איז די חילוק, זיינע. די גמרא זאגט אפילו כל ימי עני רעים זה בעל משנה גיי נישט אריין ווייל א עני דארף אלעמאל קוקן אין פסקי תשובות וואס די הלכה זאל זיין דארף קוקן אפילו אין פסוק אז א עושר דאס הייסט ער לערנט בעיון דאס הייסט ער האט א מידה בתורה האט הגיע לדעת עומד על דעתו בתורה האט ער א מקור סמכות וואס איז יהיו לך לבדך ואל לזרים אתך דאס זאגט דער רמב"ם דאס איז די סימן פון חכמה חכמה איז נישט פאר יענעם ס'נישט פון יענעם ס'איז פאר דיך און פון דיך צו גאט פארשטייט זיך אין איינער זאל זיך דערמיט כאפן, קיינער קען זיך נישט צונעמען, יא, אזוי ווי מ'זאגט, אז דאס איז א תלמיד חכם, און באמת, אפילו ווען ער זינדיגט, זאגט די גמרא, אפילו א תלמיד חכם וואס ער זינדיגט, ווערט ער אויך נישט אויס תלמיד חכם, דאס הייסט, ס'איז אמעיזינג, שטעל זיך פאר א מענטש האט א זאך, און איך רעד נישט יעצט פון פנימיות'דיגע זאכן, א מענטש זאגט, הכל יוכל ליקח מאתי אך לא יוצרי מלבבי, שוין, דאס איז שוין א מדריגה, אבער פשטות בעולם הזה ארבעט די תורה, אז א מענטש קען איין מסכת, ער קען איין סוגיא, אבער ער האט אין דעם א דעת, ער דארף נישט קענען אסאך סוגיות, נאר איין סוגיא, און האט אין דעם דעת, האט אין דעם א עמידה על דעתו. ס'איז נישט מעגליך עס צוצונעמען. מען קען אים לייגן אין תפיסה, מען קען אים שלאגן. ער קען ווערן אלצהיימערס און פארגעסן סיידן. מען קען אים עס צונעמען, קיינער קען די רבי קען עס צונעמען דעם, מען קען נישט. מיט דעם געט ער א מענטש משונה'דיגע פסיכאלאגישע שטארקייט, משונה'דיגע כח. איך מיין אז מען לערנט אסאך מאל אין אונזער דור וואס מענטשן רעדן אסאך פון סעלף קאנפידענס, ווי נעמט מען סעלף קאנפידענס, ווי נעמט מען קוראדזש, עס פעלט אונז זייער אסאך קוראדזש בדורנו, עס איז איינע פון די מידות וואס ס'איז דא די ווייניגסטע מענטשן מיינען אז איך ווייס וואס איז די גרעסטע מידה וואס פעלט איך ווייס קדושה איך ווייס נא קוראדזש איז די מידה וואס פעלט די מערסטע בדורנו און איך מיין אז די גרעסטע סקיל פאר קוראדזש איז לערנען איין סוגיא איין סוגיא ס'האט מיר פארציילט א איד א היינט א גרויסער רב זאגט וויאזוי וויאזוי האט די ערשטע זאך עמידה על דעתי זאגט ער איז געווען אין ישיבה קטנה און ער האט זיך געוואלט מ'זאל טון עפעס א זאך איך דענק נישט וואס נישט נישט פאר הלכה ריזען סתם עפעס וועגן די מנין איך דענק נישט וויאזוי מ'מאכט א מנין און ער האט געהאלטן אז מען דארף אזוי טון, ער האט זיך נישט נישט געווען באקוועם וויאזוי די ישיבה פירט זיך, ער איז געגאנגען צום ראש ישיבה, יענער איז געווען א א דאס האט מחנך געווען די עולם, ער איז געגאנגען צום ראש ישיבה, און געזאגט פארוואס טוט מען נישט אזוי, האט דער ראש ישיבה געזאגט, מ'טוט נישט אזוי ווייל די מנהג איז דא אזוי. נו, האט דער ראש ישיבה האט אים געזאגט, דו האלטסט אז עס איז נישט ריכטיג, אדרבה קום אהער, איך וועל דיר געבן די מראה מקומות, לערן דורך די סוגיא, די גמרא, די רא"ש, די רמב"ם, די רשב"א, לערן עס דורך, שרייב אפ א בירור, א קליינע בחור, איך ווייס נישט צו זיין בירור איז געווען עפעס אסאך ווערד, שרייב עס אפ, זאג מיך אז זאג מיך ווייז אז מען דארף טון אנדערש, אפשר וועט מען טון אנדערש. שוין וכך הוה. און ער האט געגאנגען און געלערנט, ס'איז א בעל כשרון און ער קען לערנען, געגאנגען געלערנט, נאך אויך געשריבן די סיכום די סוגיא וואס קומט אויס אז מען דארף טון אנדערש, שוין למעשה האט מען נישט געטון אנדערש, איך גיי נישט אריין, פארשטייט זיך, די וועלט איז אביסל מער קאמפליצירט פון דעם, אבער דאס איז. א חינוך דאס איז חינוך צו מאכן מענטשן אינדעפענדענט אז ער קען יעצט יענע איד היינט איז א גרויסער רב און ער טוט וואס ער דעטס איט שוין יא וואס ער האלט וואס מ'האט געדארפט טון שוין דער ראש ישיבה האט אים נישט געפאלגט למעשה אבער דאס מיינט אז דאס געבט א מענטש אינדעפענדענט פאוער דאס הייסט הגם דער ראש ישיבה וועט נישט פאלגן דיין פסק דיין נעמען דיין תשובה וועט דיך איגנארירן בסדר אבער דער דארף ער עס אפפרעגן אויב ער האט עס אפגעפרעגט בסדר אבער אפילו אויב ער האט עס נישט אפגעפרעגט ביסטו געבליבן מיט א געוויסע יכולת פון כח א געוויסע פאוער האסט באקומען די ערגסטע זאך אין דער גאנצער שמועס מענטשן פילן משונה'דיג העלפלעס. און דאס הייסט דאס זאך הייסט לערנד העלפלעסנעס יא א מענטש ווערט משונה'דיג דעפענדענט מען נעמט אז אז ער ווערט צוגעוואוינט ער שרייט און מען שרייט און עס געשעט גארנישט און דאס איז אמת אין די עולם המעשה א סאך מאל א מענטש קען שרייען און שרייען עס געשעט גארנישט פאר דעם אין די עולם התורה כ'רעד אין למעשה מ'זאל פאלגן דעם פסק הלכה איז טאקע א אנדערע שאלה מ'דארף טאקע רעדן וועגן דעם פראבלעם אבער לפחות בעיון ווען מיר רעדן וועגן לערנען בעיון ווען א מענטש קען ווארע א סוגיא און ס'קומט אים אויס אזוי א משונה'דיגע פאוער ער האט מכריע געווען זיין דעת, ער האט געטון די ארבעט פאר דעם מכריע געווען זיין דעת אין א געוויסע וועג, און מען קען עס נישט צונעמען, אוודאי מען קען זיך משכנע זיין אנדערש, איז ווייטער רעספעקטירט אים, מען גייט מען גייט צו זיין אינדעפענדענט כח הדעת, און מען טוישט עס, דאס איז דאך די חילוק פון משכנע זיין און כופה זיין, יא כופה זיין רעספעקטירט נישט א מענטש'ס אינדעפענדענס, ער זאגט דו ביסט נישט קיין גברא, דיך דארף מען נאר שטופן דיין האנט, און משכנע זיין, משכנע זיין איז א גוטע זאך, דאס הייסט דו ביסט א גברא, איך וויל דיר מסביר זיין אז דו זאלסט פארשטיין אנדערש, יא. און דאס איז די עיקר חינוך, די עיקר זאך, איך מיין אויב ס'איז דא א זאך וואס מען קען יעדער איינער זאל לערנען פאר זייערע קינדער, פאר זיינע תלמידים, נישט זאגן אסאך שיעורים און אסאך דרשות, נישט אזוי ווי איך האף אז מיינע דרשות טוען דאס, אז מ'זאל קענען נעמען די יכולת פאר דעם באמת, און אזוי ווי ס'איז דא בנגלה, אונז לערנען בנגלה, בפנימיות איז עס פי כמה. פאר דעם איז אונזער שיעור אין א שיעור זוהר, האט מען די ערשטע שיעור געזאגט, פארוואס לערנען זוהר? וואס האבן די חסידישע ספרים געטון? וואס האבן אונזערע רעביס געטון? גענומען זוהר און עס מפרש געווען, עס אויסגעקייט, עס מסביר געווען לדרכם ללשונם, עס אינטערפרעטירט און אזוי ווייטער. איז כל זמן אז מען לערנט זייערע פירושים, איז געוואלדיגע פירושים און ס'איז העלפול און אלעס, זענען אונז דיפענדענט אויף זיי. אונז דארפן זיי האבן, א מענטש, דאס מיינט אסאך מער א מענטש האט א רבי, עס איז א דיפענדענס. ער דארף זיין רבי ווייל ער פארשטייט דאך נישט אן דעם די וועלט. נו, איז זאג וואס זאג איך, האב איך געזאגט. מען קען טון וואס זיי האבן געטון. ס'איז נישט קיין שום, אונז האבן נישט, ס'פעלט אונז נישט די כשרון, ס'פעלט אונז נישט די די ערנסטקייט, ס'פעלט אונז נישט, פארוואס זאל, פארוואס זאל מען זיך חושש זיין אז ס'פעלט אונז? אויב מען, פארקערט, אויב, נאכדעם וואס מען וועט דאס טון, וועט מען קענען זען די חילוק, אויב ס'איז דא א חילוק צווישן מיך און א צווייטע, בסדר. אבער ס'פעלט אונז גארנישט, ס'פעלט אונז גארנישט, אונז קענען לערנען זוהר אזוי ווי די ארי הקדוש האט געלערנט זוהר און מ'קען טון עקזעקט די זעלבע זאך ווי ער האט געטון, נאכדעם וועט מען זען צו מ'איז מקבל צו, כ'גיי נישט אפילו אריין און פארדעם דארף מען אלץ מיט כבוד חכמים און מיט אמונת חכמים, אבער דאס איז ווען מען טוט דאס קומט מען אין א אנדערע לעוול פון פאוער און בפרט קבלה איז דאך נאך איינע פנימיות איז דאך איינע פון די גרויסע שטעקנס וואס מענטשן נוצן און ס'איז ס'איז א עוולה און כ'רעד נישט פון דעם. יא ער זאגט די פארשטייט נישט אבער אפי' קבלה איז אזוי אבער אפי' פנימיות איז אזוי פנימיות איז א זאך איך זאג נישט אז פנימיות עקזיסטירט נישט חס ושלום איך בין א גרויסע מאמין אין פנימיות פנימיות איז די די אמת'דיגע וועלט אבער פנימיות וואס מ'דארף אנקומען צו יענעם זאל דיר מפרש זיין זאל דיר טראנסלעיטן דאס טאקע מאכט דיך דיפענדענט איז וואס דארף מען טון וואס טו איך? לאמיר עפענען די שערי הפנימיות, לאמיר עס עפענען. לאמיר אליינס עפענען די זוהר, לאמיר אליינס עפענען כתבי הארי, לאמיר אליינס עפענען די שרשי הסברות, די שרשי הדעת וואס די זאכן זענען געבויט אויף. מען קען אליינס. און שטעל זיך פאר אויב ס'דא אזא קאראדזש, אויב איך זאג, און דאס איז איך מיין אז מ'דארף מאכן די ערשטע זאך, אויב א בחור, א אינגערמאן, קען נעמען א סוגיא און עס מברר זיין און זיין אין דעם אזוי שטארק, אזוי ווי די גרעסטע גדול, סאו קאלד פוסק הדור. כל שכן אויב ס'איז בפנימיות, איך מיין איך קען נעמען א סוגיא און זיין אין דעם אזוי קלאר אזוי שטארק אזוי ווי די בעל שם טוב אליינס, ער געבט אויס אין פנימיות, די מענטש מעזריטשער מגיד די בעל התניא, איך קען נישט, כ'האב נישט ווייניגער פון אים, אוודאי בין איך ווייניגער פון אים אין צדקות, נישט ווייניגער, אין תורה איז דאך נישט ווייניגער פון אים, איך האב א רעכט, אין לך אלא שופט שבימיך, איך האב א רעכט, און איך בין נישט ווייניגער פון אים, איך קען לערנען די די אלע כתבים, און ס'איז א סאך ארבעט, אפשר דארף מען טון די ארבעט, אבער איך זאג נישט אז מען זאל סתם זאגן, זיצן אויפן קאוטש און מען זאל אלס זיין חלילה, פארקערט, מען זאל טון דער ארבעט און זיין נישט ווייניגער פון זיי, און דעמאלטס איז כל הרוחות שבעולם לא יזיזו, דאס הייסט אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, און אין לך בן חורין אמיתי אלא מי שעוסק בשרשי התורה בפנימיות, ווייל דעמאלטס, מען קען אים נישט זאגן נישט אז די פוסק האט אדער געזאגט און נישט אז די מקובל האט געזאגט, איך בין אויך א מקובל, איך ווייס גאנץ גוט. און אויב איך ווייס נישט דאס זאך, מ'ווארט אז זאגסט אז דא מראה מקום נקד מיט לערנען. איך בין בי ביכולת. צו מ'ווארט נאך זאכן, דאס איז בלי נדר, אויב ס'דא א זאך וואס איך זאג צו וואס איך נעם אויף זיך פאר מיינע פאר מיין וואס איך טוה, מיין פראדזשעקט. אז ס'זאל זיין נאך מענטשן, נאר מענטשן וואס קענען דאס טוהן סיי בנגלה, און סיי בנסתר, סיי בפנימיות, סיי במחשבה, קענען, עומד זיין על דעתם, וואס איז ס'איז די זעלבע מסקנא ווי מיך, ס'איז נישט די זעלבע מסקנא ווי מיך, דאס איז נישט די עיקר נקודה, די עיקר נקודה הלכה למעשה איז צו זאגן זוכה זיין צו די חירות צו די עצמאות און דאס איז דאס גיבט א מענטש א מין הרחבת הדעת א מין חירות וואס מ'קען נישט משער זיין א גוטן שבת.